א גוטן ערב שבת קודש פרשת כי תבוא. כ'האב שוין גענדיגט שיעורים מיט נאך שיעורים מיט נאך שיעורים, איך ווייס שוין אליין נישט וויפיל עמורדזשענסיס כ'האב געמאכט, יעצט איז אריינגעקומען א גרויסע עמורדזשענסי, כ'וויל זאגן פארן עולם, א גרויסער גייט יעצט פאלן, זייער א גרויסער, מ'גייט אים אויפפיקן, איר ווייסט די מעשה? מ'דערציילט אז דער סמך מם האט געזוכט א קרבן פון די גרויסע צדיקים אין פוילן, האט ער געזאגט פארן מגלה עמוקות, איך האב מיך געוואלט אויף דיר פארלייגן נאר איך האב געטראפן א שענערס און א בעסערס פון דיר, ווער איז דאס געווען? שבתי צבי, ימח שמו וזכרו. רבותי דא גייט זיין א שענערס און א בעסערס ווי עטס האטס געמיינט, נאר די עסקנים לויפן שוין ארום ווי פארסמ'טע מייז און ס'קאלט שוין אפ און און וואס קען מען טון וואס קען מען, איך וויל ענק זאגן איין זאך, דאס וואס קען מען טון דאס איז געווען אין ניינטין ניינטי און אין יער טו טאוזענט, היינט איז נישט דא מער די זאכן. אז עטס זאגטס וואס מען קען טוהן, קוקטס וויאזוי בעני גאטליב זעט אויס, און קוקטס וויאזוי שמעון לעבאוויטש זעט אויס, און דארטן דער דריטער. גאלדבערגער. מען קען גארנישט טוהן, עטס עטס מוזן איין זאך, אדער אפשניידן די מעשה, אדער אפשניידן די הענט פאר דעם חזיר, איטס נאט גאנא ווארק ענימאר, סאו קומען שוין די עסקנים און מ'לויפט ארום און גייט בלאבלאבלאבלא, לויפטס נישט, מען וועט אים אויפפיקן, און עטס עטס ענק אנהייבן אויסצולערנען אז אונז האמער זיך געלערנט פון אונזערע אלע מיסטעיקס, ווער עטס זענטס און וויאזוי עטס ארבעטס, הענעווייט האט אויך געזאגט, אז מ'עט דזשעמען די טעלעפאונס וועל איך נעמען נאך א סעקרעטערי. יעדער קען ענק היינט אלע ענקערע שייגעץ שטיק. ס'איז געווען יעצט א פראטעסט ביי די יו ען, ס'איז דארט נישט געווען קיין פֿינף הונדערט מענטשן. ווער איז געזעסן אויבן אן? דער חזר חזקאל טייטלבוים, אויף די צווייטע שורה איז געזעסן זלמן לייב פיליפ'ס ברודער, דער חזר, דער דיין. און ס'איז דא מענטשן וואס וועלן זאגן ניין ס'איז געווען מער ווי פֿינף הונדערט. איך וויל ענק זאגן ס'איז געווען מער ווי פֿינף הונדערט מענטשן אבער די זענען דארטן אין יענעם גאס עניוועי יעדן טאג. אזא חזקל טייטלבוים א נואף איז דארט עניוועי, און אזאלכע צוויי ברידער ווי זלמן לייב פיליפס מיטן אנדערן ברודער מנשה, די זענען דארט עניוועי ווייל דארטן געפינען זיך די זונות, וויאזוי זאגט דארטן דער קאצקער, הבועל ארמית קנאין פוגעין בו, פארוואס? ווייל זיי דרייען זיך צווישן די זונות, סאו די אלע וואס זיי גייען דארט עניוועי זינדיגן יעדן טאג, דאס הייסט נישט אז זענען געקומען, מען רעדט אפאר ערליכע, ערליכע נישט געווען גארנישט, ס'איז געווען א דזשאוק די גאנצע זאך. און אן ווי קען א מענטש קומען? אז אוליקאר שיקט מענטשן אין מיליטער אין ארץ ישראל, גיי איך יעצט פראטעסטירן פארוואס מען נעמט די חברה אין מיליטער, אז אוליקאר שיקט זיי. ס'איז א דזשאוק היינט. ביבי נתניהו האט מיך געזאגט איך זאל נישט קומען יעצט אויף ארץ ישראל, ער האלט ביים אויפגעבן די מדינה, ווייל ס'איז געקומען דארטן פיר פינף הונדערט שלעפערס און זיי האבן געמאכט א פראטעסט. ער האט שוין איינגעלאדענט אבו מאזן ער זאל קומען זאגן א דרשה אין כנסת, און ער וויל גיין צו די אראבער זאגן א דרשה, ער גייט אויפגעבן די מדינה, סא ס'איז געקומען אפאר משוגעים און זיי האבן פראטעסטירט, די רבי האט אמאל געזאגט, מ'האט אים געזאגט מ'דארף נאכאמאל גיין מוחה זיין ביי די יו ען, האט די רבי געזאגט וואס עטס ווילטס אונז זאמער הייסן משוגעים אין די גאס? עטס האטס שוין לאנג נישט אויפגעטון פאר אידישקייט, די האקט קאפ מיט די האר פון טשיינע, כ'וואלט געוואלט עטס זאלטס יעצט מאכן א גאנצע זאך וועגן די פיטמאות, ווייסט וואס דער. געהאט מיט די פיטמאות וואס די איטאליענישע שיקסעס האבן וואס די משגיחים פלעגן טאטשן אים שבת קודש, מאכטס עפעס א קאמבינאציע, עטס זענטס שוין זייער שטיל זייער א לאנגע צייט, אבער לאזטס ענק ארויס פון טרייען צו בלאקען ארעסטס פון חזירים פון פעדעפיילס, דאס בעט איך ענק. און די אנדערע וואך וועל מען ענק מסביר זיין וואס די גאנצע יו ען שייגעץ שטיק איז געווען, איך הער שוין אז ער פארט ווידער אויף טשיקאגא מיט ר' דוד פיינשטיין, כ'פארשטיי נישט אז עטס שיקטס טויזענט קינדער. חינוך עצמאי, און פון דארטן גייט מען נאך אין מיליטער. ס'זאל זיין בשר תותחים קאנאן פלייש, וואס גייטס עטס היינט פראטעסטירן? וועלכער משוגענער דרייט מיט דעם זאל און כפרות? מסתמא דאס יצחק שטערן ווייל ער האט דאך איהם געשטעלט אז ער זאל זיין זיין סעקרעטאר פאר די צרפת'ישע קינדער, ס'איז דאך ממש, איך וויל ענק נישט זאגן. סאטמאר איז אזוי מין אראפ פון די מעפ היינט אז ס'נישט דא א נארמאלער מענטש אין די שטאט וואס ער קען ענק אויספיגערן וואס עטס טוטס און וואס עטס האטס געטון און ווער ווייסט צו ווי מ'עט נאך אנקומען. איך זאג נאכאמאל פאר די אלע עסקנים, הערטס אויף צו טון די עסקנות ווייל וואס עטס טוטס איז קרימינאל. איך קען נישט גיין צופיל ווייטער מסביר זיין ווייל איך וויל נישט זיין אינטרודינג אין די דזשאסטעס באט יו אר אלל גאנע סאפער פאר דיס, דאס איז נישט קיין דזשאוק מער, דער חזר בערל אשכנזי האט ער האט זיך אויפגעשטעלט און ער האט געזאגט עדות אז ברוך מרדכי איז גאר א צדיק און נאכדעם האט מען אנגעהויבן מי נאו ספיקא אינגליש און מען האט געוואלט אז איך זאל נישט זיין אינעוויניג צו הערן וואס ס'גייט פאר איך זאל עס נישט קענען ארויפלייגן אויפן האטליין האט עדיעלע געזאגט אז נחום ראזנבערג איז א פאטענטשעל וויטנעס פאר די לעבאוויטשעס איז במילא זאל איך ארויסגיין. ניין ניין ניין די געימס זענען אווער, די גאווערמענט האט זיך געלערנט אז ס'איז אן אמעריקאנער גאווערמענט איז א קלוגע גאווערמענט, זיי האבן אסאך מענטשן און זיי כאפן זייער שנעל וואס ס'גייט פאר. שוין איך זאג נאכאמאל די עסקנים דזשאסט סטעי אוועי פראם עווריטינג טוטס נישט מער קיין עסקנות אין די עניינים, טוטס עסקנות אז די די חברה וואס זיי פארן דארטן קלויבן אתרוגים זיצן וואכן חדשים אן די ווייבער אין די ארגסטע געגנט אין איטאליע און מ'האט שוין געכאפט געכאפט איינעם א משגיח האט מען געכאפט ווי ס'איז ארויסגעקומען א שיקסע שבת קודש פון איינעם'ס האטעל צימער, זייטס מברר צו דאס א מצוה הבאה בעבירה צו ווייל ס'איז נישט בעידנע, זייטס מברר צו מ'מעג דאס, און אפשר מעג מען גאר טאטשן די איטאליענישע שיקסעס די פיטמאות, כ'ווייס נישט, מ'איז שוין היינט נישט באקאנט אין גארנישט וואס מ'מעג און וואס מ'טאר נישט, חס ושלום, מ'טאר נישט, כ'זאג עס נאר פאר גערעגטקייט און פאר כעס, קיינער טוט גארנישט דערגעגן, שוין, דאס איז נאר צוגעלייגט צום צוגעלייגעכץ צום צוגעלייגעכץ, הי די קילער הו קילד די קילער דעט קילד די פרעזענט, צוגעלייגט צום צוגעלייגט. די וואך האב איך שוין געמאכט אן עמורדזשענסי, יעצט לייג איך צו נאך אן עמורדזשענסי ווייל עס קומט אריין ביטערע שרעקליכע נייעס, און נאכדעם וועט קומען דער שיעור פון די וואך. ס'איז אריינגעקומען ביטערע נייעס פון בני ברק, א בעלזער בחור, זיבעצן אכצן יאר, ער הייסט גאלד, איז צאמגעפאלן און געשטארבן, דארטן ווי פירער פירט, ווער ווייסט צו ס'איז נישט קיין וויקטעם פון פירער, נאר איך וויל ענק זאגן די פראבלעם איז נישט פירער, פירער זאל שטופן יעדנס תחת וויפיל ער וויל, די פראבלעם איז דער גראבער חזר דער בעלזער. ער איז די פראבלעם. פארוואס איז ער א פראבלעם? ווייל ווען ער וואלט אראפגעשטעלט זיין פיס ווען מען האט אים געווארנט, וואלט נישט ארויסגעקומען די פרשה אין תל אביב, און יעצט גייט ארויסקומען אין בני ברק, דער עולם גייט זאגן, מען טאר נישט רעדן מיט די פאליס, דער עולם לאכט שוין היינט, דאס איז געווען אמאל, היינט רעדט יעדער, און היינט האט קיינער נישט קיין מורא פאר קיינעם, דו'סט ארויסווארפן וועט ער גיין אויף מאכניווקע. נישטא מער די זאכן, די שטותים הייבן זיך ענדיגן. די גאנצע שולד פון דעם איז בערעלע בעלזער. ווער איז די פראבלעם פון דעם? אונז האמיר געהאט דרײַצן וויקטימס און מען האט זיי נישט צוגעלאזט, מען האט געזאגט זיי זענען נישט באגלייבט, רוטנער רוטנער איז געווען ביים בעלזער רב א משמש בקודש, עס הייסט אזוי ווי דער דער סקווערער האט געהאט דארטן דעם משמש בקודש דעם הערשי ברייער האט דער בעלזער רב געהאט דעם משמש בקודש רוטנער, אויך מיר א דיין געווארן. ס'ווערט געברענגט אין די תשובה ספרים, קינדער האבן באמערקט א מלמד וואס איז געווען אלס יונגל האט ער זיי מאלעסטעט אין א חדר, און זענען אוועק געגאנגען, זענען געווארן עלטער, זענען געגאנגען אין די גרויסע שטאט אין לעמבערג לערנען, האבן זיי געזאגט אז דער מלמד האט זיי געטאטשט, איז אנגעקומען די שאלה צו רבי יוסף שאול צו זיי זענען באגלייבט ווייל דעמאלטס זענען זיי געווען א קטן, האט ער געזאגט זענען הונדערט פראצענט באגלייבט, די זעלבע טוט זיך דא אויך, א שאלה צו זענען באגלייבט צו זענען נישט באגלייבט, צו זענען אהער צו זענען אהין, דער רוטנער ער האט געפסקנט אז זענען נישט באגלייבט, פארוואס זענען זיי נישט באגלייבט, ווייל ער וויל אז זאל נישט זיין באגלייבט, דאס רשעות איז אזוי געפערליך אז דו האסט נישט קיין השגה. און וויפיל מער עטס זענטס רשעות'דיג מיט די קינדער, אין זכות פון די קינדער שטייט די גאנצע וועלט. ס'ווערט געברענגט אין די ספרים אז דארטן ווי די שכינה הקדושה רוהט איז נאר ביי די קינדער ווי מ'לערנט, זוהר ברענגט עס, אנדערע ברענגען עס צו, און דאס ווילט עטס אומברענגען, זאגט דער אייבערשטער איך ברויך ענק אינגאנצן נישט, ס'איז דא אן אויפשטאנד מיט אראבער, עס איז דא אן אויפשטאנד דא, ס'איז דא אן אויפשטאנד דארט, די גאנצע וועלט איז מורא'דיג דערשראקן, עס קומט יעצט די הייליגע טעג, די אראבער זאלן נישט באפאלן שולן. יעצט כ'האב אריינגעגעבן אז די אלע וואס זיי גייען צום פראטעסט ביי דעם קאנסול זאל מען מאכן א קאונטער פראטעסט דארט אין די ניערביי און זאגן אנטשולדיגט אונז האמער טויזענטער קינדער וואס האבן אויך נישט ווי צו גיין אפשר קען מען ערלעדיגן אז די יו עס ארמי זאל נעמען די קינדער אפשר קען מען דאס ערלעדיגן. דאס רשעות איז געווארן געפערליך. יעצט קאלט מיך איינער אן, ער זאגט מיר טו א טובה דאס האט דאך נישט צו טון מיט מאלעסטינג דאס האט דאך צו טון וועגן נעמען קינדער אין מיליטער איך זאל נישט קומען דארט האב איך אים געזאגט אזוי איך גיי קומען. נאר וועל מיר זען צו דער עולם וועט מיטקומען, ווייל איך האב שוין אויסגעלערנט דעם עולם דא, איך שלאג מיך נישט פאר קיינעם, דארט ווי דו דארפסט דיך אליינס שלאגן, איינער וויל גיין צו די פאליס, זאג איך אים קום איך וועל מיט דיר מיטגיין, ער וויל גיין צום דיסטריקט אטוירני איך וועל מיט דיר מיטגיין, אבער איך זאל גיין פאר אים, זאג איך אים ניין דאס וועל איך נישט טון, קאוז יו העוו טו פייט יור אוין בעטל, ענד איף יור נאט סטראנג אינאף, סאו א כפרה אויף מיין זון זאל ער גיין אין דרערד, דעטס אלל, דעטס וואט יור דואינג אלל אלאנג עניוועי, בקיצור זאגן די רבנים ניין דו מוזט פארשטיין, זאג איך אים איך האב שוין אלעס פארשטאנען, די צרה איז נאר אז עטס פארשטייטס נישט, באט עניוועי. ס'איז נישט וויכטיג. די אונטערשטע שורה וואס איך וויל ענק זאגן איז, איז אזוי. די רבנים קאלן אפ, זיי ווילן מאכן א דיעל מיט מיר, זיי ווילן אהער, זיי ווילן אהין, זאג איך אים, איך בין מסכים צו מאכן עני דיעל וואס עטס ווילטס. איך בין מסכים אויפצוהערן די גאנצע מלחמה קעגן פעדאפיילס אויכעט. נאר איין זאך, עטס ווילטס אונז צונעמען די סמארט פאונס, איך וויל אז עטס זאלטס אנהייבן צו דרייוון סמארט קארס. איך וויל ענק צונעמען דעם קעדילעק. אז עטס קענטס אויפגעבן דעם קעדילעק, עטס גייטס אנהייבן צו פארן מיט סמארט קארס, גיימיר אונז אן אוועקלייגן די סמארט פאונס. כ'האב זיי געזאגט א דיעל הייסט א גיוו ענד טעיק, און דאס איז סאטמאר נישט געווען צוגעוואוינט, ווייל סאטמאר קאקמאר איז געווען צוגעוואוינט איך טו וואס איך וויל. איך טרעף דא יעצט דעם שבתי קאהן'ס איידעם, ער איז געווען ביזי מ'זאל מיך ארויסווארפען אז איינער האט גערעדט אין שיל, פרעגט ער צו גיין דו רעדסט מיט אים דו רעדסט מיט אים, האב איך געזאגט יא אונז רעד מיר מיט אים, זעהר אנגענעם צו רעדן מיט אים, ס'הייסט ער האט אנגעדרייט א שטאט, זאג איך אים יעצט איך גיי דורך די גאס זאג איך אים דו ווייסט מיך האסטו ארויסגעווארפען פון קליימער, און איך גיי דאווענען אין א שול וואס וועט זיין א בעל תוקע וואס ער איז נישט קיין מענטש וואס ער האט פוגם געווען בפגם הברית, דו גייסט דאווענען אין סאטמאר אין קליימער און דו ביסט סטאק מיט א חזיר וואס ער האט בועל געווען זיין שוועגער, ס'איז געווען גביית עדות, זיי האבן געוואלט מאכן א גאנצע זאך אז איצעלע פימפ זאל ארויסגעבן אין נאמען פון די התאחדות אז ס'איז שקר, האט דער דיין, דער ראש בית דין וואס האט גובה עדות געווען געזאגט, דו געבסט ארויס אזא בריוו און איך געב ארויס די גאנצע גביית עדות, דו גייסט נישט באגראבן מער מענטשן פאר גארנישט. איצעלע פין. ער האט דעם אייגענעם טאטען אנגעפראסקעט. יעצט האט ער פארקויפט דעם טאטענס שיל, קאלעקטעט א מיליאן צוויי, און האט עס פארקויפט פאר וואלהענדלער, און איצעלע פימפ גייט האבן א פרייוועט מנין הער איך אין קינגס טערעס. איצעלע איך וויל דיר זאגן, גיי נישט אויף קינגס טערעס, גיי אריין אין קליימער, ווייל דארט קענסטו טרעפן חזקאל'ס שוועגער און קענסט דיך מאכן א גוד דזשאב מיט איר. איך האב א באנדע נואפים דאס גאנצע שיל, ס'איז איין שטיק זרע לבטלה, און איך האב מיך נאך געשלאגן יארן. כ'האב זיך געשלאגן דארטן מיט דעם דיין, דער קאץ, דער קאץ איז אויכעט א חזיר, אלעס איז געווען דארט חזירים, דארט איז געווען די בעיס פאר די חזירים, דארטן האבן זיי געזאגט זיי לייגן נישט אריין קיין ווידיאו אין שול, זיי קענען באשטיין מ'זאל ווייטער חזר'ן ארום. עניוועי, לאמיר צוריק קומען צום בעלזער, בעלזער רב, דו פירסט זייער גוט דיין מוסד, כ'הער זאגן אז דו האסט געדארפט גיין אין שפיטאל, ביסט געווען קראנק, יעצט גייסטו נישט אין שפיטאל, ס'האט געהייסן נישט זיין אין טעלזסטאן, כ'האב מורא אז די נערוון שפילן דיר, א מענטש וואס די נערוון שפילן אים טאר נישט פירן אזא עדה אידן. צו פירן אזא גרויסע קהילה ווי בעלז איז נישט גרינג, און נאכדערצו ער געהאט שונאים מבית ומבחוץ, זיי האבן געוואלט א בראנדער, ראש ישיבה וואס ער קען פארענטפערן א גמרא מיט א תוספות, ער זאל ווערן גאר דער בעלזער רב, סאיז זיי האבן געוואלט, איז געגאנגען דער אייליש ענגלענדער האט זיך צוקריגט מיט בעלז וועגן דעם, האט אויפגעבויט די מאכניווקע. איך טראכט געהאט א נייע מעשה דארט אין מאכניווקע איז אויך פיל מיט זרע לבטלה די מקווה סא לאמיר האפן אז דאס וועט ארויסקומען אז פירער יענקל האט עהם געשטופט אין תחת אדער אן אנדערע סאמבאדי דיד סאמטינג טו הים א בחור פאלט נישט צאם און ער שטארבט דזשאסט לייק דעט. און כלל ישראל וואלט געוואלט וויסן די סיבה. א מיליאן און וואן טיימס די איי קיו מ'טוט מעסטן פון איינס ביז. אונז זענען מיר לאמיר זאגן נאמבער איינס, די פעדעפיילס זענען נאמבער צען. זיי זענען סאו מאטש אהעד אוו אס, אונז קען מיר זיך פארשטעקן פאר זיי. יואלי רוט האט זייער גוט געזאגט. איינער האט אין ביהמ"ד אינמיטן דוכענען אונטערן טאטנ'ס טלית האט ער אים אריינגעשטופט זיינע הענט אין יענעמ'ס הויזן אין פופיק אריין. דאס איז מורא'דיג. שטעלטס ענק פאר. איך זאג עס שוין די לעצטע פינף זעקס יאר, מ'שטופט זיך, מ'מאכט זיך אזוי ווי מען שטופט זיך, און שטופסט זיך אריין אין יענעמס אחור אריין, און דו כאפסט אן יענעם אין די פראנט, ווי נאו וואטס העפענינג, ליסען סאטמאר רבי האט געפירט צו שלש סעודות תורה אין די טונקל, אונז ווייס מיר וואס ס'איז געווען, און איך בעט נאכאמאל, לאז נישט די קינדער גיין אין א העווי פעקט שול, און איך האב דיר צו זאגן א סוד, לאז נישט דיין מאן אויך נישט, ביסט נאכנישט קאנווינסד אז דיין מאן קען נישט. פארדייען א זכר אויך, יעדער קען פארדייען אביסל אוטסייד סעקס, והא ראיה, משה רבינו האט דעם זעלבן איסור יחוד פונקט ווי נחום ראזענבערג. כ'האב געוואלט אויך מעורר זיין, ס'איז דא אזא זאך, ס'איז דא א דאקטער דא ערגעץ אין או די עי, ער הייסט דאקטער ראש כבש, וויאזוי דער נאמען קומט איז ווייל אינדערהיים לויט די פאך וואס מ'האט געהאט האט מען געגעבן א נאמען, זעהט אויס אז זיין טאטע פלעגט טיילן דעם ראש כבש פאר אלע אידן אין די קהילה, מ'האט אים א נאמען געגעבן ראש כבש, למעשה איז אזוי. ס'דא אזאלכע מענטשן וואס זענען מהדר יעצט צו האבן א ראש כבש. קודם כל איז נישט דא קיין כשר'ע בהמה פלייש אין גאנץ אמעריקע און אין די גאנצע וועלט. סאו קענסט נעמען א ראש פון א חזיר אויכעט, ס'איז שוין פארן זעלבן געלט. נאך א זאך, ס'איז פול מיט ווערים און פליגן מיט אלע קריכערס, מילמארט לאזט עס אפילו נישט ארויסטראגן. כ'האב געהערט זאגן אז ער זאגט אז איינער וואלט ארויסטראגן א ראש כבש זעהט. עס ער אים אן, וואלט מען קענען זיין גאנצע ביזנעס דזשעפערדייזן. נאכדעם איז געווען א איד ר' שלמה ניימאן עליו השלום, ער האט געוואלט אז דער אמרי חיים זאל האבן א ראש כבש, האט ער פון אמעריקע געברענגט א ראש כבש, אבער ס'איז פארשטונקען געווארן אויפן וועג, און ר' חיימ'על האט זיך איבער געגעסן מיטן, ווייל דאס איז דאך דער איל של יצחק אליינס, און ער איז געווארן קראנק א האלב יאר, עס איז נישט ארויס געקומען, ער האט באקומען די געלזוכט, דאס הייסט העפעטיידעס, העפיטיידעס, ער איז געווארן העפי. איז וויל איך זאגן דעם עולם, הערטס אויף מיט די שטותים, מען זאל נישט טאטשען קיין ראש כבש, ס'איז נישט דא ליגעל אפילו צו באקומען אין די גאס, אפילו נישט כשר'ע, ווייל ס'איז פול מיט באצילן, ענד יו דאונט ניד פראבלעמס, פאלגטס מיך, יו דאונט ניד פראבלעמס. סאו רבותי, זייטס ענק באגענוגן אז מען טוט האבן זכר פון א ראש כבש, מען דארף עס נישט עסן, מען דארף נאר טראכטן כאילו ס'איז א ראש כבש, אדער די קינדער ברענגען אהיים פיקטשערס לייגטס עס אויפן טיש. בפרט נאך אויב קיינער וויל נישט קראנק ווערן דערפון. דער של"ה הקדוש איז מסביר אז די אלע זאכן איז געמאכט מעורר צו זיין דעם מענטש, די זאך אליינס איז גארנישט, איז מעורר, מען נעמט זיך מתבונן זיין, מתבונן זיין קען מען אן דעם ראש כבש אויך, בפרט נאך ווען צו קוקן אויף די צוויי אויגן פון א ראש כבש מיט די צוויי הערנער, יו געט סקערד. איך ווייס נישט צו דער עולם געדענקט מיינע שיעורים, איך האב ענק אמאל געזאגט אז ר' משה ניישלאס זכר צדיק לברכה האט אמאל, ווען ער האט אנגעהויבן צו בויען די מקוה, ר' מאטעלע האט נישט געוואלט, האט ער געזאגט ער מוז עס טון ווייל עפעס א אינגערמאן, זיך געקומען גט'ן, זיי האבן שוין געהאט א קינד, און ער זאגט צו איר, דו זעסט אויס צו זיין זייער א שיינע העפי קאפל, פארוואס ווילט עטס ענק גט'ן? דערציילט זי אז זי איז געגאנגען, זי איז געגאנגען אין מקווה אין מאנסי ביי ר' מאטעלע, די אלטע, די פאסלע מקווה, און ס'איז געווען א וועיטינג ליסט פון א שעה, און די מקווה אליין דארט אויך א שעה, און זי האט געהאט א קליין קינד אינדערהיים, און זי האט זיך דערשראקן, איז אהיים געלאפן אינמיטן זען וואס דאס קינד מאכט, און זי איז געווען אזוי איבערגענומען מיט די שרעק, אז זי איז געבליבן, זי האט גענומען א שאוער אינדערהיים, און זי האט געזאגט איר מאן אז זי איז געווען אין. און א חודש שפעטער, ס'האט איר אנגעהויבן לייד צו טון, האט זי אים געזאגט, ליידער, איך בין נכשל געווארן. האט ער איר נישט געוואלט מוחל זיין ער איז געווען א בן תורה. האט ר' משה אנגעהויבן צו וויינען. האט ער געזאגט, שלאגן האט מען מיך אדער ווייל איך האב געוואוסט וואס דארט גייט פאר, נאר דער רשע מאטעלע, ער האט נישט געזאגט דער רשע, נאר איך זאג עס, ער האט נישט געלאזט בויען, ער, אה, ער איז געווען אזא איגאאיסט ווי זיין שווער און ווי זיין שוואגער דער סקווערער. און ווען מ'האט געפרעגט ר' מאטעלע פארוואס טאר נישט זיין נאך א מקווה, האט ער געזאגט, ווייל זיין שווער האט געהאט די קבלה פון. טשנאבלעך קנאבלעך אז ס'מוז זיין איין מקווה אין שטאט ווייל אמאל פלעגט מען אזוי נאכקוקן צו די פרויען זענען געגאנגען צו נישט פארשטייסט אבער דא איז דאך עניוועי דא אפאר מקווה'ס און מ'קען פארן מיט א קאר ערגעץ סייד אוו טאון נאר דאס רשעות האט אזוי געארבעט אבער ווען דער סקווערער האט זיך ארויסגעצויגן אין ניו סקווער האט ער אויך געבויט א נייע מקווה איי ס'איז געווען אין מאנסי א מקווה איי דאס איז סקווער פארשטייסט ממילא טאר מען שוין אין גאנץ מאנסי נישט האבן א מקווה ווייל מאטעל האט א מקווה און ס'איז געווען פסול עניוועי וואס איך וויל ענק זאגן פון דעם איז איז אזוי ס'האט מיר איינער יעצט פארציילט א מורא'דיגע מעשה. אז ער האט געלערנט אין קראסנע, אין קראצמיך, ווייסט דער קראצמיך וואס האט אונטערגעשריבן ס' ער ער איז. דער פריעריגער רב איז געווען זייער אן ערליכער, ער האט געהייסן פריד, ער איז געווען איצא פי פריד'ס ברודער אבער ער איז געווען אן ערליכער, איינמאל האט ער געהערט אז אין די כ'ווייס כיתה ח' צו וואו האט זיך אויסגעבראכן א מגיפה מ'האט געטאטשט קינדער, איינער האט געטאטשט דעם אנדערן, ס'איז געווען א מלמד וואס ער האט געטאטשט, ער האט יעדן אויסגעלערנט און ס'איז אריינגעקומען דער מנהל, דאס גייט צוריק שוין צען פופצן יאר, איז אריינגעקומען דער מנהל און האט זיך אראפגעזעצט און ער האט געזאגט אזוי ווי ער נעמט אסאך קינדער אהיים שבת און ער זעצט זיי אויבן אן און קנעט זיי און ער נעמט קינדער זיי זיצן ביים פארלערנען אויבן אן און ער קנעט זיי דארף מען וויסן מען קען דאס מער נישט טון ס'איז דא צוויי וואכן ביז סוף זמן ער פליעט סוף זמן און מער גייט ער נישט האבן קיין דריסת הרגל דא און יעדער זאל זיך וואטשן פארן אזוי ווי דער קראסנער רב איז עס געוואויר געווארן דאס איז נישט לא והיא לא אוי בסוכו אי דנא אדם אל השם ס'איז נישט דער קראצמיך רב וואס האט אונטערגעשריבן קעגן מיר איז בקיצור האט ער צוזאמגערופן די אלע בחורים און ער האט געוויינט ביטערליך ער האט געזאגט קינדערלעך לאזטס ענק נישט אריין אין די דרכים ווייל דאס וועט ענק אראפברענגען אויף אייביג און דאס וואס מ'האט ענק צוגעוואוינט צו דעם זאלט עטס וויסן איך גיי תשובה טון פאר ענק עטס דארפטס ענק גארנישט זארגן ווייל איך האב נישט געטארט אזא זאך צולאזן אז ס'זאל געשען ביי מיר אין ישיבה און איך האב געדארפט רעדן

פון א ישיבה ווייל ער האט געטאטשט, וועגן דעם זאג איך ענק בחורים און קינדער האטס נישט קיין מורא פאר קיינעם, איינער טאטשט דיך, צוקוועטש אים די באלס ער זאל בלייבן אן צוויי ער זאל בלייבן גארנישט, גייטס אריין פרישטאג קויפן אן אייערשפייז מען געט א קלאפ אויס די איי און ס'איז אויס ס'איז א ליידיגע דאס. כ'האב אמאל געהערט פונעם קלויזענבורגער רב, ער האט געזאגט, אין פרשת כי תבוא ווען איך פלעג גיין אין בית הבראה, האט ער געזאגט א מורא'דיגע זאך, אז אין צאנז האט מען גענומען אן איי, מ'האט עס ארומגעוויקלט מיט אזא זילבער פאפיר, טאמער פירט מען זיך אויף אלול און תשרי ווי עס דארף צו זיין, איז עס, מען האט עס געמאכט א פייגעלע, מען האט עס געמאכט ס'זאל אויסזען ווי א פייגעלע. טאמער פירט מען זיך אויף ווי עס דארף צו זיין, איז מען משכן די שכינה הקדושה, די שכינה הקדושה האט ווי צו רוען. און טאמער האט מען זיך נישט אויפגעפירט ווי עס דארף צו זיין, דעמאלטס נעמט מען אראפ דעם זילבער פעיפער, און ס'איז א אויסגעבלאזענע איי. מען האט גענומען אן איי, אוודאי מען האט די איי נישט אויפגעהאנגען אין די סוכה, ווער האט געהאט אן איבריגע איי? איינער האט געהאט דעמאלטס אן איי? ס'איז אזוי ווי איינער אונט דעם עמפייער סטעיט בילדינג. סאו וויל איך ענק נאר זאגן איין זאך. טאמער איינער וויל דיך טאטשן, צעקוועטש עס אים וויפיל ס'לאט זיך. און דער בחור האט געטון זייער א קלוגע זאך, איך האלט פון אים, דער בחור האט געזאגט, ער זאגט אים אינמיטן לערנען, ער לערנט מיט אים, זאגט ער, נעם ארויס די כלי, זאגט ער, יא, אבער איך וויל נישט, איך וויל דו זאלסט אויך ארויסנעמען, ווייל טאמער נישט וועט מען זאגן איך האב ארויסגענומען און איך בין דער חזיר, נעם דו אויך ארויס זאל איך אויך ארויסנעמען. דעמאלטס האט ער אים געגעבן א כאפ אן די טעסטיקלס און ער האט אים געפינישט פאר לייף, לאמיר האפן אזוי. סאו וויל ענק זאגן, בחורים טייערע, איטס אידער יו ווין ענד הי לוזעס, אר הי ווינס ענד יו לוז. סאו וואטש וואט יור דואינג און דאונט בי עפרעיד. יעצט זאגט מיר איינער אז ער איז אויך א וויקטעם פון דעם טויבער, איך האב שוין גערעדט פון אים אפאר מאל, ער איז א וויקטעם פון אים, יא, זאגט ער, ער האט געהאט אזא טריקי וועי ווען ער האט מאלעסטעט א בחור צוויי און ער האט געהערט בחורים רעדן פון מאלעסטעישן האט ער געמאכט גראד אן אסיפה, וואו עס האט זיך אריינגעכאפט אין די ישיבה, דו חזיר דו שייגעץ דו האסט דיך אריינגעכאפט, און איצט בעטן מיר אלע ערנסטע שולן זאלן אים נישט אריינלאזן ראש השנה יום כיפור סוכות, ער איז א חזיר, אויסער אז מען שטעלט א משגיח תמידי און ווען ער גייט אין בית כסא זאל מען מיטגיין, דער. דאקטאר, ס'האט גערעדט אין לעיקוואד, ער האט נאכגעזאגט אלע מיינע ווערטער. פאר די קינד גייט אין טוילעט גיי אריין קוקן אפשר איז דארט דא איינער. מ'קען כל נדרי ביינאכט אויך רעיפן א יונגל. און מ'דארף טון וואס דער בעלזער האט געטון, מ'דארף טון אין אלע שולן זאלן זיין בית כסא גבאי'ס, דער גערער רבי האט עס איינגעפירט, דער אלטער דער בית ישראל, ער האט זיך נישט געזארגט אז דער איד וועט נישט האבן וואו צו דאווענען. יא, ווייסטו אין גער זאגט מען נאך כל נדרי זאגט מען יענקל גיי כאפ א מעריב. יא, ווען ס'קומט צו וואטשן קינדער איז עס נישט מער ווי א געהעריגע פשוט'ער מעריב, תפילת ערבית רשות. דאס זאל מען וויסן, קינדער זענען פאר אלעם. אפאר יאר צוריק האט מען געטראפן א פעדאפייל זיך באהאלטן אין קלאזעט. אין קלאזעט דארט ווי מען האלט די מאפס. רבותי, די פעדאפיילס פאקן אונז איין. יעצט, איך וויל זאגן פארן עולם א מורא'דיגע מעשה. ווען אונז האבן מיר געלערנט אין חדר, יענער ר' שלמה מנשה פלאקאוויטש, ער איז געווען אזוי, ווען ס'איז געקומען די סדרה פון מרוח אשך, האב איך שוין פארציילט, אונזערע מלמדים האבן נישט געקענט קיין טייטש. כ'דענק אמאל האט א מלמד געטייטשט אין חדר ואת הינשוף, איז א משוגענער פיש. געווען איין קלוג אינגל ביי אונז אין חדר פרעגט אים, רבי, כ'פארשטיי נישט, מען רעדט דאך דא פון עופות, ווי קומט אריין א פיש דא? זאגט ער אים, וועגן דעם ביזטו דאך משוגע, אז דו ביסט א פיש, ווי דרייסטו דיך אריין צווישן די עופות? סאו דער מרוח אשך, דער רבי האט נישט געוואוסט וואס דאס הייסט מרוח אשך, מרוח אשך הייסט צוקוועטשטע טעסטיק, דאס וואס איך לערן יעדן איינעם, אז איינער כאפט דיך אן ביי די ביצים, ער כאפט דיר אן ביי די ערווה, דזשאסט סקוויז היז באלס אנטיל הי פאלס דאון, עניוועי, סאו פון דעם רעדט מען דא, מען רעדט פון מרוח אשך. צוקוועטשטע בייצע איז געגאנגען ר' שלמה מנשה פאלקאוויטש, ער האט נישט געוואוסט וויאזוי מען טייטשט, זאגט ער מרויח אשך צוקוועטשטע אייער, וואונדערט זיך א קינד ווי קומט עס אריין, מען רעדט דא פון דארטן ווי מען האט די טעסטיקלס, ווי קומט דארטן אריין צוקוועטשטע אייער? שטעלט זיך ר' שלמה מנשה אויף און ער צושפרייט זיך די פיס און ער גייט שאקלדיג און ער זאגט פאר פינף יעריגע קינדער אזוי גייט מען אז מען האט מרויח אשך. און דער עולם האט געקוקט וואס דאס איז, דער עולם האט נישט געוואוסט, נאך א מזל ער האט נישט ארויסגעגעבן די צוויי ביצים, לויט די משוגענע מלמדים וואס זענען געווען האט ער דאס אויך געקענט טון, נאר די צרה איז אז ער האט געהאט געהעריגע טעסטיקלס האט ער נישט געקענט ווייזן גארנישט. איז למעשה איז אזוי, כ'האב אויסגעלערנט דעם עולם און אין שיעור ד' האט עס איינער גענוצט, אז טאמער מען טאטשט דיך, צעקוועטש יענעם די ביצים, און יענער איז אראפגעפאלן, יענער איז געווארן יעצט מסתם קען ער נישט האבן קיין קינדער, און ער וויל מיך סוען, האב איך אים געזאגט פיין. סו מיך, נאו פראבלעם. עניוועי, איז למעשה יעצט אזוי, דער אונזער באקאנטער אשכנזי, בערל אשכנזי, בערל איז די אותיות רעבעל, רעבעל און בערל איז די זעלבע אותיות, ער איז א רעבעל. עניוועי, ער האט געוואלט טאטשן א בחור, און דער בחור האט אים נישט געפאלט, און ער האט אים צוקוועטשט די ביצים. ער גייט מיט א שטעקן, ער זיצט ביי זיין טאטן דארטן אויף עוועניו עף, און כ'ווייס ווי ס'הייסט, אושען פארקוועי צי וואו. און ער קומט נישט אריין ער נעמט א קאר סערוויס צו טאהשער בית מדרש און דארטן גייט ער מיט אזא אייזערנעם שטעקן און ער שאקלט זיך און ער קומט ארויס פון די קאר ער האט געטאטשט א בחור און דער בחור האט אים געזאגט אונז ווייס מיר שוין היינט וויאזוי צו נעמען נקמה סאו למעשה וואס איז געשעהן ער האט אים צוקוועטשט די אייער יעצט איך האלט אז דו זאלסט דיך אראפ שטעלן אין בארא פארק אויף פאורטינט עוועניו ווען דו קומסט אין טאהש דאווענען זאלסטו דיר אראפציען די הויזן און ארויס נעמען די טעסטיקלס און זאלסט זאגן קינדערלעך טאמער איינער ווייסט נישט וואס דאס איז מרויח אשך ס'האט גארנישט צו טוהן מיט מרויח ס'האט נישט צו טוהן מיט רויח ס'האט צו טוהן מיט א צוקוועטשטע ביצה איך האב אזא הנאה קודם כל האב איך הנאה אז די בחורים הערן מיך אויס און זיי נעמען עקשען. צווייטנס האב איך נאך מער הנאה אז שטעל דיר פאר יעצט איז ארויסגעקומען אז ער טוט עס ווייטער, ווייל ווארום ווען ער וואלט נישט ווען יעצט געטאטשט קיינעם וואלט קיינער אים נישט געגאנגען שלאגן, ער האט זיך אויפגעשטעלט אין קאורט ער האט געוואלט זאגן אז ער איז קעגן די חזעריי קע, אבער למעשה דא מוז ער זיך אננעמען פאר ברוך מרדכי'ן ווייל ער איז דער צדיק, ער האט געדארפט זאגן אנטשולדיגט אונז וויל מיר נישט אז מ'זאל עס אפשטעלן און אונז וויל מיר ס'זאל ווייטער פארן, און קום נישט אן מיט בלגיונות, און דאס איז וואס איך. קען נישט פארטראגן פון די סאטמארער אזיאטישע מארמאראשע וועג, מען פארט אהן פראטעסטירן, פארוואס זאל די בחורים גייען אין מיליטער, און וואס טוסטו מיט אונזערע בחורים, נאך ארגער ווי מיליטער, ווארפסט זיי ארויס ממש אין די גאס, מיליטער וואלט שוין געווען א ישועה פאר זיי, איי עס איז ציונות, אה, זעה מען זאל זיי אננעמען אין פראנקרייך אין מיליטער, יעצט איך וויל פארשטיין בכלל. זאלי קאר שיקט קינדער אויף ארץ ישראל, איינער מוז דאך האלטן דאס לאנד, עפטער אלל סעט ענד דאן סאמבאדי העז טו דא די דזשאב, יעצט נישט וואס איך האלט אז מען דארף יא גיין אין מיליטער, איך האלט אז זאלי קאר איז אזוי מין צודרייט און די משוגעים מאכן אים נאך מער משוגע, ער ווייסט נעבעך זיך נישט ווי אן עצה צו געבן, זעסט דאס האט זיין טאטע געהאט אנדערש, זיין טאטע האט געזאגט די משוגעים עד כאן וועל איך מיט דיר פארן דאס איבעריגע וועטס גיין אליין פארן, ער האט זיך נישט געלאזט מיט יעדן משוגענעם דארטן, דעם סיגעטער האסטו נישט געקענט משוגע מאכן, יא. נאר דעם דעם דעם זאלי קאר קענסטו משוגע מאכן, אהרן האט זיך אויך פון אנפאנג געלאזט, ביז מ'האט אים ערקלערט זיי זענען נישט דיינע פרענדס. עניוועי, בערל אשכנזי מרויח משך ס'איז געגאנגען א גוטע רויח וואס אוי. יעצט די שאלה איז וואס גייסטו טוהן, אזוי ווי דו זאלסט נישט קענען קריגן מער א קישוי וועסט נישט קענען וואוינען מיט דיין ווייב, איז ער בארעכטיגט צו בעטן א גט ווייל א פרוי האט חתונה נאר פאר דעם? כ'ווייס נישט ביז יעצט צו דו האסט געוואוינט מיט איר בכלל, באט לאמיר זאגן אז דו קענסט שוין נישט, ביז יעצט ביסטו געווען וואויל יעצט קענסטו נישט, איך האב פאר דיר אן עצה, ס'איז דא אין קליימער, איז דא דארט אין חזקאל טייטלבוים, ער נעמט די וואסער פיל, דער לעיסעקס, טעיסעקס, איך ווייס וואס ער נעמט דארט, און דאס מאכט אז ס'זאל אים ווערן א קישוי אבר, ער זאל קענען צופאלן צו א שוועגערין וואס איז באלד אזוי אלט ווי ער. Wow, that must be a horny pill, איך האלט אז פייזער דארף דאס איינטוישן זיי זאלן אראפנעמען פון די מארקעט ווייעגרע און זאלן דאס ארויפלייגן. אויב דאס קען מאכן אזא מין זאך, האלט איך אז זיי דארפן פשוט טוישן די גאנצע מעדיקעישן, מ'עט געבן ווייעגרע פאר ווער ס'קען נישט משתין זיין, ווער ס'קען נישט מאכן קטנים, און מ'עט געבן די לעיסעקס, טעיסעקס. פאר דעם וואס ער וויל ווערן הארני און כאפן א שוועגערין זיין עלטער. איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, די מלחמה איז ווייטער דא און ס'עט אייביג זיין, און קיינער זאל זיך נישט לאזן פון קיין עלטערן מענטש און פון קיין עלטערן בחור אויך נישט און אפילו פון א חבר, אז דו ווילסט נישט זאג אים ליסן לעי אףף איך וועל דיר צוקוועטשן די ביצים, דו נעמסט דיך קוועטשן די ביצים, דער מענטש מוז אראפפאלן, דעטס די די וויקעסט פוינט וואס א מענטש האט אין זיין באדי, וויקער פון דעם איז נישט דא. און דארפסט אים געבן א קליינעם קוועטש און די מען איז נאקט אוט. לאז נישט מען זאל דיר טוהן עפעס. און כ'האב ענק שוין געזאגט, ווען אן אלטער איד קומט און ס'שטעלט זיך מיר שוין נישט די מעשה, ס'קען שוין אין תחת נישט אריינגיין, שטופט ער דיר אין פיסק זיין ערווה, זאלסטו עס אים אפבייסן, בייט איט אףף, ער זאל נישט קענען קטנ'ען מער. און דאס אלעס וואס איך זאג ענק איז הלכה למעשה, ס'נישט סתם אבי געזאגט. ס'דא אזא זאך וואס האט אכט פיס און א פרוי לייגט עס אריין ביי איר אין די וועדזשאינע, טאמער איינער רעיפט איר געט זיך דאס א עפען אויף און ס'כאפט אים אריין די מעשה, ס'כאפט אים אריין דעם שפיץ און מ'קען עס נישט אראפנעמען נאר אין א שפיטאל, מ'קען נישט, בקיצור דאס האט איינער דיזיינט יארן צוריק און ס'ארבעט זייער גוט, נאר א ווירדזשין א בתולה קען עס נישט אריינלייגן, און די זעלבע זאלט עטס וויסן אויכעט, טאמער איינער שטופט ענק די ערווה. אין פיסק אריין, בייסט עס אים אפ, און טאמער וויל ער מאכן מיט ענק עפעס משכב זכור אדער ענק אויסרייבן, צוקוועטשטס אים די באלס וויפל ס'גייט אריין. יעצט צוריק קומען צום בעלז צו יענקי פירער, דארטן איז דא א בחור'ל פון אכצן יאר וואס איז צוזאמגעפאלן און געשטארבן, איינער איז אינטערעסירט צו וויסן פארוואס? אה, די רב האט געגעבן א וויש אראפ די גאנצע זאך פון טיש, און זיי זאגן ס'איז גארנישט געשען. כ'האב געזאגט פאריאר האט זיך א בעלזער בחור גענומען דאס לעבן אין מאנסי אין דעקעיטער גאס. סאו היינט לייקענט מען שוין אלעס, איר ווייסט איך האב באלד נאך לייקענען אז ס'איז נישט דא קיין בעלזער רב אויך נישט, בערעל איז אויך נישט קיין רעבע און ער איז נישט דא און ס'איז נישט אמת די גאנצע מעשה. ס'איז נישט דא גארנישט, די משפחה האט נאך נישט חתונה געהאט צוואנציג און דרייסיג יאר צוריק, זייטס נישט קיין בהמות ס'איז דאך דיינע קינדער, ווילסט דיך אננעמען פאר כבוד בית בעלז באט מיענווייל יור סעקריפייזינג יור אוין טשיילד. יעצט אונז ווינטש מיר דעם בערל, איך ווייס נישט וויאזוי זיין מאמע האט געהייסן, קען זיין ער איז געהעטשט פון א טעסט טוב, איך גלייב נישט אז ער האט געהאט א מאמע, אונז ווינטש מיר אים א רפואה שלימה אבער נישט בתוך שאר חולי ישראל ווייל אונז האבן מיר נישט נאך איינעם וואס אונז ווייס מיר אז ער איז אזוי געווען, מ'האמיר יא איינעם דער פון מאנרא אויכעט, דער פון שיעור ד', יא מ'האמערס, יא מ'קען זאגן בתוך שאר חולי ישראל יעדער זאל אים אינזין האבן, אבער מער זאל מען אינזין האבן אז דער קאפ זאל אים האבן א רפואה שלימה, א מענטש וואס ס'טוט עס ביז די יארן גייט נישט סטאפן יעצט, און וואטשט. וואטשטס ענק פאר אים זייער שטארק. כ'האב ענק געוואלט זאגן א מורא'דיגע זאך, צאנז קלויזענבורג האט באקומען יעצט א נייעם קעדילעק, מ'האט עס געטראגן אין א קאנטעינער ביז ארץ ישראל, ס'איז אזא GMC אזא גוטע קעדילעק א מחיה צו קוקן דערויף wow, און אלע קינדער און די בחורים גייען מקבל פנים זיין דעם רבינ'ס נייע קאר, פארשטייסט? דאס האב איך געזאגט פאר די רבנים, עטס ווילטס איך זאל אוועק לייגן מיין האטליין איך בין מסכים, עטס עטס אנהייבן צו פארן מיט סמארט קארס גייען מיר אונז אויפהערן מיט די סמארט. פאונס. סע איז געווארן ליצנות פון גאנץ אידישקייט. כ'האב געוואלט זאגן אז איך פאר דאך יעצט אוועק, מיטן אייבערשטנ'ס הילף האב איך געוואלט אז דער עולם זאל וויסן וועגן די כפרות, מ'זאל נעמען פינף אדער צען דאללער און עס ארומדרייען ארום דעם קאפ, נישט מטריח זיין פרויען, מאמעס פון קינדער, אראפגיין אין די טשיקן און זיך נויגען, ממאן מאכט. דערויף דער ארויף צו א מחיה, הערטס אויף מיט די זאכן, די טשיקן שטייען אין די היץ זענען טרייפע, עניוועי, זאלטס געדענקען איין זאך, ווילסט מקיים זיין, קענסט עס מקיים זיין מיט אביסל געלט אדער מיט אביסל פיש, אבער חלילה חס ושלום מען זאל נישט עסן די כפרות, ס'איז אלץ נבילות, ס'טרייפות נאך פאר מ'האט זיי גע'שחט'ן. יעצט איז דא א חומש סעודה אין בית שמש פאר כיתה א' אין תלמוד תורה פון ברסלב, כ'האב געוואלט זאגן אפאר זאכן, נאמבער וואן אז ער זאל זעהן אז די קינדער זאלן פארן פאר די זיבן יאר צו ר' נחמנ'ס ציון, ווייל אונז האמער דארט אסאך געסט און אונז האמער נישט גענוג חזירים, מ'האמער חזירים גענוג נאר נישט גענוג פלייש מען זאל קענען געבן פאר די אלע חזירים, און די רבי האט דאך געזאגט אז ווער ס'עט קומען פאר די זיבן יאר עט גיין מיט א ווייסן קיטל אונטער די חופה, סא מאכט זיכער אז עטס טראגטס אהין די אלע קינדער. גערעדט. יעצט בערל אשכנזי האט זיך אויפגעשטעלט אויבן אין וויזשניץ און ער האט געשריגן, דארטן איז דא זיבן אכט סטעפס ארויף אויף לי עוועניו וכל קרני רשעים אגדע, אויף מיר האט ער'ס געשריגן. בערל, ווער איז דער רשע און וואס איז קרני רשעים און וויאזוי איז ער יעצט ארויפגעגאנגען די זיבן אכט סטעפס? ביסט דאך אינגאנצן פארקריפלט געווארן. סאו דו זינג ווייטער וכל קרני רשעים. יא, דו ביסט פיניש בערל. כ'האב געוואלט צולייגן אן אימערדזשענסי פאר אלעם, מען קאלט מיך פון איראפע אז ס'דרייען זיך שוין דארטן בחורים, בערלאנד'ס חברה מיט שמערלאנד'ס חברה, מיט די ברסלב'ער, מיט די משוגעים, מיט די נארמאלע, מיט די זאנאים, מיט די גנבים, איז קודם כל וויל איך מזהיר זיין דעם עולם, זאלסט קיינעם נישט אריינלאזן צו דיר אין שטוב ווייל ער קען זיך פארטשעפען מיט דיין טאכטער און מסתם יענע צרות. נאכדעם זאלסטו וויסן נאך א זאך, זיי גייען ארום מיט זונות און זיי קענען האבן עידס, ענד עט די ענד אוו די דעי אז דו'עסט לעקן צו דו'עסט נעמען שיריים צו דער'ט איבערלאזן עפעס עסן דו'סט עס עסן קענסטו באקומען עידס דו מיט דיין ווייב מיט דיינע קינדער. אוודאי שוין געהערט אמאל. ס'איז געווען אמאל א יונגעל וואס האט נישט פארשטאנען גוט דעם חומש האט דער רבי געזאגט. ויאמר ה' דער אייבערשטער האט געזאגט אל נח, צא, גיי ארויס, אתה, דו, ואשתך, און דיין ווייב, ובניך, און נשי בניך, בקיצור, ס'איז געווען א אינגל וואס האט נישט פארשטאנען פונקטליך וואס דער רבי זאגט, און דער רבי זאגט צא, גיי ארויס, האט ער זיך אויפגעהויבן און ער איז ארויסגעגאנגען, שרייט דער רבי ניין ניין ניין, צא, דו גיי ארויס, און דער געט זיך א הייב אויף און ער גייט ווייטער ארויס, קיצור דער רבי איז געווארן גערעגט, זאגט ער, צא, דער שלאג זאל דיך באטרעפן. קיצור, דאס קינד קומט אהיים, דער טאטע פארהערט אים, זאגט ער ויאמר ה' דער אייבערשטער האט געזאגט אל נח צו נח, צא, דער שלאג זאל דיך באטרעפן, פרעגט דער טאטע וועמען, זאגט ער אתה דיך ואשתך און דיין ווייב ובניך און דיינע קינדער, רבותי דער שלאג וועט ענק באטרעפן אז עטס וועטס אריינלאזן די חברה אין שטוב, און מען זאל זיי נישט געבן קיין געלט, ווייל זיי גייען פאר דראגס פאר בשמים, שטעל דיר פאר ס'איז יעצט דא אין צייטונג אז ווער ס'וויל ארויספארן מוצאי שבת און אנקומען דארטן זונטאג צום ראש השנה קאסט עס עפעס זיבן א האלב טויזנט דאלער און ס'פילט דער פליגער. און דאס איז נישט די זאך, די איידיע איז אז חברה גייען א גאנץ יאר נאך געלט און ס'זענען זנאים, זיי טוען אפ כל דבר אסור, און מ'זאל זייער וואטשן, מ'זאל וואטשן פאר די קינדער, מ'זאל זיי נישט אריינלאזן אין קיין שום בית מדרש, מ'זאל זיי שיקן זאלן גיין ערגעץ אנדערש, נישט ביין היימישן עולם, ווייל ס'איז א רחמנות וואס דא גייט פאר. און נישט געבן קיין געלט. יעצט איינער זאגט מיר דו האסט נישט קיין מורא דאס ארויפצולייגן זיי וועלן דיך קומען שטעכן, זאג איך הער אויס זאלן זיי קומען זאלן זיי נישט קומען, איך וויל מזהיר זיין דעם עולם זיי זענען מסוכן פאר די נשמה מיטן גוף אינאיינעם, איך בעט ענק רבותי לאזטס נישט אריין די חברה אין שטוב און אין בתי מדרשים און אין ענקערע קהילות, ס'איז נישט אונזער קאפ אוו טי. ס'איז פרענק'ען, זיי קענען נעמען א מעסער און דיך שטעכן אויך, פונקט ווי די אראבער שטעכן די אידן, שוד בי ווערי קערפול וואט יור דואינג, איך בעט גאנץ יוראפ, פאלגטס וואס איך זאג, און עטס וועטס נישט קיין חרטה האבן אם ירצה השם. יעצט ס'קאכט זיך דא צוויי מורא'דיגע מעשות, איינס איז א מעשה פון איינער וואס האט געהאלפן פאר אן ארגאניזעישן וואס ס'העלפט פאר אלמנות מיט יתומים, און ער האט אפגעטרענט אלע יתומים, ס'איז מורא'דיג, נאכדעם איז דא נאך א מעשה, אז ס'דא א ישיבה אין מאנסי וואס די ראש ישיבה האט מכשיל געווען בחורים און כדי מ'זאל עס פארשווייגן האבן זיי גראד גענומען זאליקאן און ער זאל זעהן צו לייגן דרוק אויף חיים שיע די טאטע פון די ממזריקא'ס אז ס'זאל נישט ארויסקומען ווייל יענעמ'ס אנדערע קינדער לערנען ביים ממזריקא האט ער אפגעקאלט צו חיים שיע'ן אז ער זאל סטראשען דעם טאטן אז מ'וועט ארויסווארפן די קינדער אויב ער וועט קומען פאראויס. ברוך השם ס'איז דא פארמישט א גרויסער דאקטער וואס ער קאקט אויף קאקמער סאקמער, ער לאכט זיך אויס, און ער גייט קומען טעסטיפייען, אונז גיימיר צו די עף בי איי מיט אים, און עס קען זיין כ'וועל נישט פארן ראש השנה אויף ארץ ישראל אויך נישט, טאמער דארף מען גיין ביקאוז ס'איז וויכטיגער, גלייבטס מיר שבת און ראש השנה און יום כיפור מעג מען פארן טוהן אזאלעכע זאכן, נאר. די עף בי איי איז אויך צוגעשפארט ראש השנה. אבער איך זאג נאר, עטס גייטס ענק אויסלערנען. מען האט געגעבן גט מעושה'ס, מען האט געשלאגן, מען האט געהארגעט, מען האט יעצט געוואלט הרג'נען א מענטש, צוויי מענטשן, לעבאוויטש מיט גאלדבערגער, זיי האבן געוואלט הרג'נען א מענטש. און יעצט הערט שוין די עף בי איי אויס וואס אונז זאג מיר, און זיי גלייבן שוין, ווייל זיי זעען עס איז אן אמת, מען קען עס שוין נישט לייקענען, און עט די ענד אוו די דעי גייט זאליקא זיצן אינאיינעם מיט דעם ממזריקא חיים שיע, זיי'ן זיצן אין דעם זעלבן חד גדיא דזבין אבא בתרי זיזי חד גדיא. ווייל דא סטראשען קען מען נישט, דאס איז אמעריקע, דא איז נישט זענטע שמענטע מיט די אלע שטעט וואס היטלער האט אפגעווישט, אונז זעמער נישט מער יענע שטעט, דער אייבישטער האט עס נישט געוואלט און ער האט זיי צוגענומען. ער האט צוגענומען די אלע רבנים וואס האבן געטוהן שייגעץ שטיק, ער האט צוגענומען די אלע ראשי קהילות, אזוי ווי ער האט צוגענומען דעם ראזענבערג אזוי האט ער צוגענומען דארט אויכעט אלע. שטעל דיר פאר א מענטש איז געגאנגען שווימען און ער איז דערטראנקען געווארן, ער מיט נאך איינער. דעי מאסט האב דאן סאמטינג ראנג, ווייל דער אייבישטער טוט נישט קיין משפט אן א דעם וואס זאל זיין יושר, מען זאגט ביי צדק הדין זאגט מען הציר תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, דאס איז א פסוק אין חומש, זאגן די ספרים אז ווען דער אייבישטער דארף צונעמען א מענטש ווייל ער האט געזינדיגט, זעהט ער אבער אז צווישן די משפחה עט זיין איינער וואס עט עס נישט קענען דורך טראגן, זאגט ער וועגן דעם וועל איך אים נישט צונעמען יענע מענטש, דאס הייסט הציר תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אלעס ארום און ארום איז אויסגעהאלטן מיט משפט, סאו רבותי איך זאג ענק שפילטס ענק נאך ארום, ביקאוז ס'איז שוין די גסיסה. יו יור טיים איז אפ. דער ראש ישיבה טוט קיינמאל יענעם מען זאל נישט גיין מען טאר נישט מסר'ן און טאמער נישט וועט מען ארויסווארפן די קינדער מ'עט צושפארן דיין סקול פאר דו'סט ארויסווארפן די קינדער און נאכדעם איז געווען א פרוי וואס האט שטארק מיטגעהאלטן מיט אונז מיט דעם ענין פון טשיילד מאלעסטינג אין מאנסי און מען איז געגאנגען מ'האט זי אוועק געלייגט אויף אן אנדערע פאזישן אין אן אנדערע עריע אין האמעסייד זי פארוואס ווייל עטס האטס געמיינט אז מיט איר אוועקריקן עט נישט זיין מער ווער ס'זאל טון. איך זאג ענק אונז האנדלען מיר היינט מיט א הייער סאורס פון די גאווערמענט, זיי זעען אלעס וואס דא גייט פאר, און ווען דעי מעיק א קרעק דאון יו'ל פיל ווערי סארי וויי יו דיד סאטש טינגס, ס'אנבעליוועבל. מיין טאטע זכרונו לברכה מיט די אלע אידן וואס זענען געגאנגען אין לאגער, ווען זיי זענען געגאנגען אין לאגער האבן זיי נישט געוויסט זיי'ן צוריקקומען לעבעדיג, וואס מ'עט מיט זיי דארט טון, אסאך האבן געארבעט שווער, אסאך האט מען געטראגן אין גאז קאמערן. רבותי, איך וויל ענק זאגן, ווען מ'שיקט היינט א יונגל אין חדר, שיקסטו אים אריין אויף אוישוויץ, טאמער קומט ער אהיים נישט מאלעסטעד און נישט אנגעהאקט, און טאמער קומט ער אהיים נישט דיגרעידעד, און טאמער קומט ער אהיים נישט אביוזד, פיזיקל, מענטל, אימאושענעל, אורעל און סעקשועל, דארף מען מאכן א ברכה בשם ומלכות יעדע נאכט. און אינדערפרי ווען דו שיקסט אים דארפסטו בעטן א תפילה צום אייבערשטן, ווייל דו שיקסט אים אין א דזשאנגל אין נאו מענס לענד צו גיין אין ארץ ישראל ביים פראנט דארטן ווי ס'איז אין סיריע יעצט זייער שעדליך און נישט איין פראצענט אזא סכנה ווי צו שיקן א יונגל אדער א מיידל אין א חדר אדער אין א סקול. ימח שמם די אלע מנהיגים ימח שמו זאליקא מיט דעם ממזריקא. חיים שיע, חיים שיע האלבערשטאם, און אפילו דארט אין זאמענאו, דער מיילעך שפיצער, דער שייגעץ דער ימח שמו'ניק וואס ער שלאגט אן קינדער מיט צרות, און ער האט געטון נאך אסאך שייגעצשטיק אויך. אמאל איז געווען א באס עקסידענט איז ער געקומען דארטן שנעל און ער האט געזאגט דעם דרייווער פאר אוועק זיי אויקער, קינדער זענען געווען צוקלאפט, אונז וועל מיר אם ירצה השם דאס אויכעט דורכברעכן, עטס וועט זען, אונז לאז מיר נישט נאך. די רוט אוו די פראבלעם איז די רבנים. דאס זענען די גרעסטע רשעים. די גמרא זאגט ווען איינער זעט צרות קומען אויף אידן, יתלה בדייני ישראל. און אונזערע קינדער זענען הפקר. און איך זאג נאכאמאל, יעדן טאטן און יעדן מאמען וואס עטס האטס מורא אז מ'עט ענקערע קינדער ארויסווארפן קומט ער צו שפרה זענט עטס א דאפלטע בהמה. קודם זענטס א בהמה ווייל עטס פראטעקטס נישט ענקערע קינדער, און נאכדעם זענט עטס נאכאמאל א בהמה ווייל עט די ענד אוו די דעי אז טאמער עט עטס גיין פאראויס אלל די וועי עט מען דעם ראש ישיבה לייגן אין דזשעיל פאר סטראשען. אין אמעריקע טאר מען דאס נישט. עטס האטס מיטגעברענגט בעד העביטס פון יוראפ. פארטס צוריק אויף יוראפ, לאמען ענק דארט אויסשיסן און באדערטס נישט אונז. אונז האמיר נישט געוואלט דעם אייראפעאישן לעבן. דער אייבישטער האט עס אויך נישט געקענט צוקוקן מער. פון די רבנים האט ער אונז געזאגט טריי איט אן יור און. אן רבנים. אין דער ערד האט עטס אלע רבנים. חיים שיע האט געמוזט אפמאכן ממזריקות ווייל ווען נישט, האט געזאגט זיין טאטע פארן סיגוטער, על אייל בי ווייפט אוט, ס'בלייבט נישט קיין זכר פון מיר. איז יעקב יאסעלע, כ'וויל דיך עפעס פרעגן. זאג מיר אין יעצטיגע

די סיקאו פעמילי. עניוועי דאס איז געווען אן עמורדזשענסי וואס איך מוז צולייגן ווייל ס'איז געווארן שרעקליך יעצט. זאליקא גייט זיך אויך אויסלערנען אז ער און א סאטמאר רב האבן געברויכט האבן א בעזעם צו שלאגן אהרן, נישט ווייל ער קען לערנען, נישט ווייל ער איז א ירא שמים, סאו עט די ענד אוו די דעי גייט ער זיך אויסלערנען אז די עף בי איי האט נישט קיין מורא פאר זיין ברייטן הוט אויך נישט. און ער האט אפילו נישט מורא פאר משה'ס לאנגע געדרייטע ווייסע פאות. כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז דא עפעס א מאדערענע רב וואס ער שרייבט ארום איבעראל אז מ'זאל אויפהערן צו רעדן אין שול און דעם זכות וועט זיין א גוט יאר מיט אלעם. האב איך אים אפגעקאלט, כ'האב אים געזאגט, דאס רעדן איז נישט די גרעסטע פראבלעם, מ'זאל אויפהערן מאלעסטן קינדער אין שול. זאגט ער, wow, איי נעווער טאט אבאוט דעט. ער גייט אנהייבן צו ארבעטן אויף דעם אויך. דאס רעדן נישט די פראבלעם, סאיז א פראבלעם, איך זאג נישט אז נישט, אבער איטס נאט די סעים פראבלעם אז מען מאלעסט קינדער דעי ענד נייט, סאיז אנבעליוועבל. יעצט כהאב געוואלט זאגן יעדע אידישע זאך לאזט זיך אויס אזוי אין דר'ערד, קופת העיר, מ'האט צוגעזאגט גרויסע ישועות און מענטשן האבן זיך געלאזט קאסטן מיליאנען, די רבנים זענען געווען אינוואלווד, שוין א צוויי דריי יאר צוריק האט מען געכאפט אז אלע געלטער גייט צו אפאר מענטשן אין טאש, יעצט האט מען נאכאמאל געכאפט אז די געלט גייט אין ערגעץ נישט נאר צו אפאר יחידים, און מען נעמט רב קניבסקי ער זאל קומען זאגן אז מען זאל געבן און ער זאגט צו גרויסע ישיעות, ס'איז אנבעליוועבל ס'איז נישט צו גלייבן וואסערע ליצנות מען מאכט פון די רבנים און פון צדקה און פונעם אייבערשטן, א מענטש האט א קראנקן ביי זיך אינדערהיים ער וויל נעבעך ער זאל האבן א ישועה, א מענטש וויל האבן א גוט געבענטשט יאר ער וויל נעבעך אז ער זאל געהאלפן ווערן, וואס טוט מען? איך שלום אויף די נייע הונאה שיינע עגינים. הרג'סט דאך יענעם אוועק, ס'איז נישט די געלט וואס דו גנב'סט, הרג'סט יענעם אויף טויט. יעצט אויב עטס געדענקטס, איך האב ענק געזאגט אז ס'איז געווען א שטיף טאטע, האט מאנוס געווען עטליכע שטיף קינדער, דאס הייסט די ווייב'ס קינדער, אסאך יארן, און ער האט געטענה'ט אז מלאכים האבן אים שולט געווען אויף אים, אזוי ווי די מעשה פון וויינס ביי דעם כיטשער, און אזוי ווייטער. בקיצור דער שופט האט אים געגעבן צוואנציק יאר תפיסה. למעשה האט ער פאר די מאמע פון די קינדער אויך געגעבן איין יאר תפיסה ווייל זי האט נישט אויסגעזאגט. און למעשה דער שופט האט זייער גוט געזאגט, דו זאגסט אז א שד האט דיך געצווינגען, פיין איך לייג דיך בכלל נישט אין דזשעיל, איך לייג נאר דיין שד אין דזשעיל, דער שד לויפט דאך דיר נאך. סאו לייג איך יעצט דיין שד אין דזשעיל, און ממילא וועסטו אויך זיין אינאיינעם מיט אים. לייצעם, דאס איז דזשאוק נאמבער טויזנט און פערציג, דעם דזשאוק האט מען נאכנישט געהערט. ווייסט ביי רב לעזער הגדול שטייט כאילו כפאו שד, האט ער געוואלט נוצן דאס אז ער האט בכלל נישט געטון גארנישט דער שד האט אים געצווינגען. דער חילוק איז נאר אז רב לעזער הגדול האט עס געטון בקדושה וטהרה מיט זיין ווייב, און דער שייגעץ האט עס געטון מיט. עטליכע שטיף טעכטער, זיין ווייב'ס טעכטער, נאר אמאל איז דא א פרוי וואס האט מורא ארויסצוגיין קעגן מאן ווייל ער איז די ברעדווינער און זי וויל נישט פארלירן דער וואס ער געט איר פרנסה, מאכט זי שש זי מאכט א שווייג אבער מען האט צו אנהייבן צו געבן תפיסה, ס'איז ס'איז נישט קיין דזשאב, די קינדער זענען נישט דיין שטח הפקר אפילו דו דארפסט פרנסה. שוין, דאס איז נאר געווען אביסל צוגעלייגט, יעצט קומט א געהעריגער שיעור. תבוא אל הארץ, דו וועסט אריינקומען אויף ארץ ישראל. הארץ, מיט א צדיק פשוטה, באטרעפט שבת קודש. עטס ווייס, מען רעדט מיט די אלע בחורים וואס זענען געווארן מאלעסטעד, אדער וואס זענען אראפ פון אידישן וועג, נישט יעדער איז אויף דראגס, סאך טרעפן זיך אנדערע תענוגים, אבער דו'סט זיי אלע פרעגן צו זיי האלטן שבת און זיי זאגן ניין, זיי כאפן נישט אז שבת דאס איז די מקור הברכה, מיטן שבת קודש קען מען זיך ארויסדרייען פון אלע שפלות'ער וואס מען איז. פון דראגס, פון סעקס, פון וואס דו ווילסט. ושמרו בני ישראל את השבת איז די ראשי תיבות אז דו ווילסט פטור ווערן פון די אלע ביאות אסורות זאלסט אפהיטן דעם שבת. און דאס איז ווי די הונט ליגט באגראבן. מען רעדט נישט פון שבת קודש, מען רעדט נישט ווי מען קען שבת זיך אויסוואשן פון אלע חטאים. דער אמת איז, איך בין ברוך השם קיינמאל נישט געווען אויף דראגס, אבער איך קען תופס זיין די פילינג וואס איינער וואס איז אויף דראגס פילט. פארוואס? ווייל ער ווערט היי היי. די זעלבע ווערן מיר אונז ווען אונז זאגן מיר לכו נרננה לה', איז עפעס אויסגעטון פון די וועלט. מען פילט נישט אז ס'פעלט עפעס, מען פילט נישט אז מען ברויך עפעס. מען וויל געבן א זאג אין וואלד בואו ונצא השדה לקראת כלה לקראת שבת מלכתא און מען באגעגנט די כלה און מען זאגט לכו נרננה לאמיר גיין לויבן דעם אייבערשטן. דאס איז וואס דער שבת קודש איז. דער אייבערשטער זאגט איך האב א מתנה טובה בבית גנזי, כ'האב באהאלטן א מתנה. אין מיינע באהאלטענישן אין מיינע טייערע שאץ קאמערן, און דאס הייסט שבת, און ער זאגט משה רבינו, גיי זיי דאס מודיע פאר די אידן, דאס הייסט דער שבת, אויסער דעם וואס האט אין זיך די אלע קדושות, דער מקור דערפון איז פון די העכסטע באהאלטענישן פונעם אייבערשטנ'ס שאץ קאמער, סאו מוז זיין אז ס'איז דא עפעס אין דעם. איך האלט אז מען דארף אנהייבן מער צו רעדן וועגן שמירת שבת, מען לערנט אין די ישיבות וועגן אן אב מלאכה, וועגן א תולדה, מען לערנט וועגן אלע זאכן. די יסודות לערנט מען אבער נישט. שבת קודש איז געמאכט געווארן נישט צו רעדן דברים בטלים, נישט צו ליינען צייטונגען. אין שולחן ערוך שטייט אז מען ליינט א צייטונג אדער א פיקטשער וואס אונטער דעם שטייט וואס דאס איז, איז עס אסור אום שבת. פארוואס שולחן ערוך שרייבט? ביי וועלכן איד איז נישט דא צייטונגען גאנץ שבת? צו הייסט עס דער איד, דער בלאט? צו דער צייטונג, צו דער דזשואיש פרעס, צו דער דזשואיש וויק, ביי וועלכן איד ליגט דאס נישט אויפן טיש שבת קודש און מען ליינט דאס און מען קאכט זיך אין דעם? דאס אלץ איז נישט אויסגעהאלטן הלכה, און לאידך גיסא דאס וואס מען דארף שבת רעדן פון קדושה וטהרה, פון אלע וויכטיגע זאכן, נישט דא ווער ס'זאל רעדן, נישט דא ווי זי איינזאמע לייב. דער גאנצער סטרא אחרא פון איינזאמע לייב האט דער בעל דבר צוגעשטעלט כדי אז מ'זאל. אוועקנעמען דעם מענטש דעם קאפ און דעם שכל פון לערנען תורה, און ס'זאל אוועקנעמען דעם מענטש דעם קאפ און דעם שכל פון יראת שמים. יעצט, איך וויל ענק זאגן א אינטערעסאנטע זאך, שטייט ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, דער אייבערשטער איז הייליג און ער זיצט אויף תהילות ישראל, אויף לויב פון אידן. ווען א מענטש האט א פעקטערי, איז דא אסאך אפפאל אויכעט, ס'איז דא גארבידזש, צו וואס ברויכט דער מענטש דעם גארבידזש? ווען א מענטש, די יומען ביאינג, צו לעבן מוז ער עסן. ס'גיט געשמאק, א מחיה. אבער נאכדעם ווען ער גייט ארויס אין בית הכסא שטינקט עס. צו וואס פעלט דאס אויס? דער תירוץ איז אז אין יעדע זאך איז מעורב טוב ברע, און מען דארף עס מברר זיין. דארף ארויסנעמען די ניצוצות פון די עסן. מען גייט ארויס, מען זאגט אן אשר יצר. דער מאגן טוט מברר זיין די טוב, שיקט עס צו אלע חלקים פונעם גוף, און צו די בלוט, צו איבעראל. און נאכדעם וואס איז נישט גוט ווארפט ער ארויס. ס'איז א מורא'דיגע פראסידזשער. יעצט, דער אייבישטער האט באשאפן א גרויסע וועלט, ס'איז דא אכט ביליאן מענטשן, מיט חיות, מיט עופות, מיט פיש, צו וואס פעלט אים דאס אויס דאס אלעס? ווייל ס'איז דא אידן וואס זיי טוען זיין רצון, און דאס איז ואתה קדוש יושב תהילות ישראל, ס'איז אידן זאגן דעם לויב פונעם אייבישטן, פארדעם לוינט זיך דעם אייבישטן די גאנצע בריאה. אין קעלעם דער בעל מוסר האט געזאגט. אז איין יהא שמי רבא איז ווערט פארן אייבערשטן אלע זנות מיט אלע צרות מיט אלע יסורים וואס די וועלט גייט דורך, ווייל דער אייבערשטער האט פון דעם יהא שמי רבא א מורא'דיגע הנאה. כ'וויל ענק זאגן א מורא'דיגע זאך, אסאך מאל טראכט איך אויכעט, פארוואס האלט דער אייבערשטער די וועלט? קיין כשר'ע הכשרים, נישטא קיין כשר'ע גיטין, נישטא, ס'איז שוין נישטא קיין כשר'ע אידן אויך נישט. ס'איז געווען יעצט אין ארץ ישראל אן ארגענעזעישן וואס זיי זענען שדכנים, זיי האבן אנגע'שדכנ'ט גוים און גוי'טעס אויך, און מ'האט זיי פארגעהאלטן די רבנות, האבן זיי געזאגט זיי ווייסן, דעי דאונט קעיר, ברענגסט אן אפליקעישן געסט אריין פֿינף טויזנט שקל וואס איז כ'ווייס פֿופֿצן הונדערט צו צוועלף הונדערט דאלער, אונז עמיר דיר ברענגען ווער יענער איז. טריי טו פיינד אוט יורסעלף. לענ ד ס'איז דאך אויך אזוי, ווען א שדכן טראגט דיר אן א שידוך ווייסט ער צו די מיידל געזונט צו נישט, זי האט שוין חתונה געהאט צוויי מאל צו פיר מאל צו זי האט שוין אפגעלאזט אפאר שידוכים. טראגט ער אן, איטס יור אבליגעישאן זאלסט דיך נאכפרעגן. כ'וויל ענק דערציילן וואס איז געשען דעם מוצאי שבת. מוצאי שבת פרשת כי תצא. א מקווה אידענע קאלט מיך אפ, ס'איז געווען בערך צוויי פארטאג, זי האט שוין צוגעשפארט די מקווה, און זי נעמט זיך מורא'דיג וויינען. פרעג איך איר וואס איז געשען, דערציילט זי מיר זי איז געקומען צו די מקווה פרייטאג צונאכטס, פלאץ. זי האט געעפנט די מקווה, האט זי געטראפן אין די וואסער א גרויסן באגאר, א וואטער באג פון בוילער רום קומט אריין אין די מקווה, און זי זאגט וואס האב איך געטון, עס איז געווען בערך צען צוועלף פרויען וואס האבן געדארפט קומען אין מקווה ביינאכט, און איך האב געוואוסט אז קיין פרוי וועט אין די מקווה נישט אריינגיין, א באגאר אין א מקווה וועלכע פרוי וועט אריינגיין דערין, און אויסער דעם איז עס א חציצה אויכעט, אזוי האט זי געהאלטן, טאמער די פרוי כאפט עס אן אינמיטן טובל'ען. צו מאכן א לאנגע מעשה קורץ, זאגט זי, כ'האב מיך נישט געפוילט, כ'האב גענומען א סטרעינער, כ'האב ארויסגענומען דעם באגער, כ'האב עס ארויסגעווארפן אינעם בוילער רום, און כ'האב קיינעם נישט פארציילט גארנישט. מוצאי שבת, קאלט זי, זאג מיר, דאס איז געווען א חילול שבת? האב איך געזאגט פאר די פרוי, נישט נאר ס'איז נישט געווען קיין חילול שבת, מיט די העלדישע זאך וואס איר האט געטון, האט איר גורם געווען אזא מין ליבשאפט צווישן די אידן און דעם אייבערשטן, אז איר האט נישט קיין השגה. נאר כ'האב איר געזאגט, כ'וועל אייך צו צולייגן די הלכה פאר נעקסט טיים. קודם ווען איר נעמט עס ארויס מיט א טעפל מיט אביסל וואסער וואלט גארנישט געווען, דאס מעג מען לכתחילה. נאכדעם איז דא אין שולחן ערוך איין שיטה אז וויבאלד ס'איז אויבן, ס'שווימט דאך אויבן, איז נישט שייך קיין בורר. אז במילא קיין אמת'ע הלכה אין הלכות שבת האט איר נישט עובר געווען, נאר איר האט עס געקענט טון אביסל אויף אן אנדערן אופן. איך געדענק. איך בין געווען א בחור אין ארץ ישראל, איך האב געלערנט אין וויזשניץ, די בעסערערע בחורים וואס האבן פלייסיג געלערנט האט ועד הישיבות געגעבן צען טאג א וואך צו צען טאג הבראה זיי זאלן זיך אפרוען זומער, קיצור מיר האט מען אויך געגעבן אזא האטעל זיך אפצורוען, האב איך געזאגט איך וויל גיין אויף קרית צאנז, דארט איז אויך געווען א האטעל וואס ועד הבראה האט עס געספאנסערט, איך פלעג גיין צו דעם קלויזנבורגער רב. די שבתים, כי תצא, כי תבוא, ביי כפר לעמך ישראל אשר פדית, ווייל ער פלעגט זיין דער בעל קורא, האט זיך געקענט נעמען וויינען א האלבע שעה. געווען א מורא'דיגע שבת. ס'איז געווען א מחיה. עניוועי, ויהי היום איז געווען איין שבת וואס אינמיטן ווען ער האט געהאלטן אינמיטן זינגען און אינמיטן זאגן ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו זכרון למעשה בראשית איז אריינגעפאלן א פליג אין בעכער. סא, קיינער האט אים נישט מבלבל געווען, ער האט ווייטער געזאגט ביז סוף קידוש. נאכדעם האט מען אים א ווייז געטאן, ס'איז דא א פליג אין בעכער, דאס איז א מעשה רב וואס איך פארצייל ענק, איז ער געגאנגען און ער געוויזן אויף זיין טאשטיכל מען זאל אים ברענגען א זויבער טאשטיכל, און ער האט געגעבן א דעק איבער דעם בעכער, און ער האט אויסגעטרינקען א דריי פערטל כוס, און די פליג איז געבליבן אינעווענדיג, ווייל דעמאלטס הייסט עס נישט קיין בורר, ס'איז דא אנדערע פראבלעמען. ס'איז דרך לכלך ווייל ער טאר נישט נעמען א ווייסע זאך, ער האט געמוזט נעמען א זויבערע, איך קען דאך נישט נעמען א ראציג טאשטיכל צו טרינקען, אבער ס'איז נישט אזוי אויסגעהאלטן ווייל ס'איז דא א הלכה שרייתו זו כיבוסו, מ'ווייקט איין דעם טאשטיכל הייסט עס ווי דער וואשט עס אויס, אזוי ווי ס'איז מיט רויטן וויין הייסט עס דרך לכלך, בקיצור ס'איז געווען יענע בהלה דארטן אבער אזוי האט ער עס געטון, אבער זאג איך די פרוי ווען איר נעמט עס מיט מיט וואסער טוט איר גארנישט קיין. א חילול שבת. אפילו אזוי האט איר אויך גארנישט געטון ווייל ס'שווימט אויבן. קיצור די פרוי האט זיך זייער זייער ווי מען זאגט בארואיגט. זי איז געווען ממש אויסער זיך. יעצט אז איר ווילט וויסן דעם אמת וואס גייט ממתיק זיין די דינים דעם ראש השנה, נישט זאליק'ס תקיעת שופר מיט אהרוניק'ס תקיעת שופר. די פרוי'ס מסירות נפש. זי האט געוואוסט א פרוי טאר נישט אריינגיין אין דעם וואסער האט זי געמאכט א חשבון זי טוט צו די זאך. און ברוך השם ז'האט עס געטוהן און יעדער איז געגאנגען אין מקווה און קיינער האט נישט געוויסט. יעצט איך וויל זאגן נאך א מוראדיגע וויכטיגע זאך, ס'דא דער מענדעלע ראבער, אמסטערדאמער מענדעלע, דער אמסטערדאמער מענדעלע האט געמאכט טינקל די מקווה'ס מ'זאל נישט זעהן די אייגענע האר, און ער האט אויך געמאכט געהאט אסאך זאכן ער האט געוואלט דארט לייגן עפעס א דיוויידער אונז האמיר דאס אפגעשטעלט ברוך השם עניוועי וואס מענדעלע ראבער פארשטייט נישט ער פארשטייט צו משכב זכר צו מציצה בפה צו די זאכן פארשטייט ער גוט וויאזוי מ'איז בועל אן ארמית אבער ער פארשטייט נישט אז דו לאזסט אונזערע טעכטער זאלן גיין מיט האר איז מאכסט א מורא'דיגן פראבלעם פארוואס געווענטליך די אלע פרויען וואס זיי גייען מיט האר ווען זיי קעמען זיך זיי מאכן חפיפה. ס'ווערט אויסגעריסן געוויסע האר, ווען זיי גייען אין מקווה שווימט עס ארויף ווייל די האר שווימען ארויף, יעצט זי אליינס פאר ז'האט זיך געטובלט קען ווערן אנשטעקיג מיט דעם, ווילאנג ס'איז מחובר איז נישט געפערליך, אבער אז ס'איז שוין תלוש איז עס א פראבלעם, ווייל ווען ס'איז מחובר און זי גייט אריין און די וואסער גייט ארום און ארום איז דאס א חלק פון איר גוף, אבער אז ס'איז תלוש איז עס א חציצה. ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם. יעצט איך ווייס פון עקספיריענס פון בודק זיין הונדערטער מקווה'ס, אין יעדע מקווה וואס פרויען גייען מיט אייגענע האר, נאך ביינאכט נאכדעם וואס די לעצטע פרוי האט זיך גע'טובל'ט קענסטו אריינגיין, קענסט צאמנעמען די האר פון די מקווה און קענסט מאכן א שייטל. אזוי איז עס א מציאות. און איך האב שוין לאנג געזאגט אמאל אין מיינע שיעורים, מענטשן זאגן היינט איז דא זייער פיינע שעמפוס, מ'קען זיך גוט אויסקעמען די האר ס'זאל נישט זיין צאמשטעקיג איין האר מיטן צווייטן, האב איך יענעם געזאגט דאס איז נישט די פראבלעם, פראבלעם מיט האר איז אז ס'שווימט ארום, און וועגן דעם איז דא אסאך פרויען וואס זיי נעמען אפילו אראפ די האר פון די בית הערווה, א דריי פיר טאג פאר זיי דארפן גיין צו טבילה שניידן זיי עס אראפ, און זיי נעמען די האר פון אונטער די ארעם, איז למעשה וואס מענדעלע ראבער כאפט נישט איז אז אונזערע פרויען ווילן גיין אן א האר, און זיי נעמען אוועק זייער גאנצע שיינקייט, די האר איז די שיינקייט פון די פרוי, ווייל זיי ווילן נישט עובר זיין קיין איסורי נידה'ס. לאזט ער מען זאל גיין מיט ביי האר און מיט לאנגע האר, וואס געשעהט? די גאנצע מקווה איז פיל מיט האר, יעצט איז א פרוי וואס זי גייט אפגעשוירן אינגאנצן באלד און זי האט זיך אראפגענומען די האר פון בית השחי און זי האט זיך אראפגענומען די האר פון אותו מקום, הייבט אן צו טראכטן וועיט א מינוט וואס איז דער האר? דאס איז געקומען פאר די מקווה צו נאך די מקווה? מען שפילט זיך דאך דא ארום מיט אן ערנסטן איסור. דאס וואס דער מענדעלע ראבער פארשטייט נישט, אונז וויל מיר זיין הייליג, אונז וויל מיר זיין אפגעהיטן, אונז האמיר אונזערע חומרות, און פארדריי אונז נישט קיין קאפ, דו ווילסט אז דיינע פרויען זאלן גיין אין א מקווה וואו זיי קענען וואקסן אייגענע לאנגע האר, שיק זיי אויף פלעטבוש, ברענג זיי נישט אריין צו אונז, דו שייגעץ, דו מניוול, דו חזיר, דו טמא'ניק, דו מענדעלע אמסטערדאמער. יעצט וועט עטס אנהייבן צו פארשטיין וויאזוי מנהגי ישראל זענען זייער טיף געבויעט. געשערט. אפילו ווען מען שערט זיך אפ די האר, שערט מען עס אויך אפ אפאר טעג פאר טבילה, וועגן די קליינע שטיקעלעך וואס זיי פאלן ארויף אויפן גוף. און אונז זעמיר מחיוב צו גיין אין א מקווה ווי פרויען ווילן זיך נישט אפשערן די האר? דאס איז שוין אויסער דעם וואס דער רבי האט פארפירט ביי האר, ביי האר. אזא באנקראטניק ווי דער רבי איז נישט דא נאך איינער. די גאנצע ציונות האט מען אים אראפגעווישט. מען שיקט קינדער אויף ארץ ישראל אין חינוך עצמאי, און ביי האר, ביי האר לאכט מען. און פארטיג. יעצט האט מיך אויפגעקאלט אן אנדערע פרוי אז ביי איר אין מקווה איז דא זייער אסאך האר וואס שווימען ארום, נאך לאמיר זאגן פיר פינעף פרויען צו זעקס זיבן פרויען זעהט זי שוין האר, האט זי געוואלט וויסן וואס זאל טון אום שבת, האב איך איר געזאגט די זעלבע זאך דא אין די פוסקים אז וויבאלד ס'איז אויבן אין די הייעך, זאלסט עס אראפנעמען מיט א נעץ, דארפסט דיך נישט זארגן, ווייל איך קען איר נישט זאגן זאל עס אראפנעמען מיט א כלי מיט וואסער, ווייל זי האט נישט קיין כח דאס ארויסצונעמען, ס'וועט מאכן נאס איבעראל ארום און ארום, אין אלע ערליכע מקווה'ס ווי ס'דא פרומע, דא וועגן דעם, צוויי מקווה'ס, איינס פרויען מיט האר, איינס פרויען אן האר, אונז זעמער נישט חסידים וואס אונז ווילן מקרב זיין אונזער אידישקייט יענעם מקרב זיין צו אידישקייט, אויב יענער קען זיך נישט צושטעלן זאל ער גיין געזונטערהייט. כ'האב אויכעט יעצט פארן געמאכט א ספעשל נעץ וואס ער נעמט מיט מיט זיך ממש א טראפעלע וואסער כדי אויף די דענצע אוי איז עס אינגאנצן צוגעמאכט כדי עס זאל זיין מ'האט ארויסגענומען אינאיינעם מיט די האר אבער ס'איז נישט קיין חילוק רבותי כ'האב אייביג אנגעזאגט מ'טאר נישט גיין אין די מאדערענע מקווה ס'איז פול מיט האר כ'האב שוין אסאך מאל גערעדט דערפון און כ'וויל נאכאמאל מעורר זיין אז היינט האבן אונזערע מקווה'ס אויך שוין האר. און באמת איז א גוטע זאך, איך האלט אז מען דארף טאקע מאכן א מענדעלע ראבערס מקווה זאלן גיין אלע פרויען מיט לאנגע האר, און ביי אונז לאמיר זאגן אין די מקווה ביי די תלמוד תורה אין קיעפ סטריט זאלן גיין נאר פרויען וואס זיי פירן זיך אזוי ווי די רבי האט געוואלט, און ממילא וועט זיין שלום על ישראל. ווען יענע פרוי וועט טרעפן האר איז צוויי זאכן, אדער ס'איז איר אייגענע האר וואס איז לויז געווארן ביים קעמען, אדער האט זי פון אן אנדערן האר ווייל זי האט דאך פאר אן אנדער נאכגעגעבן האר, סאו. איטס נאו ביג דיעל, זינט ווען איינער האלט אז ס'איז שוין הלכות נדה ווי עס דארף צו זיין, און דאס איז זייער וויכטיג צו רעדן פון דעם, קען נישט פועל'ן ביי א היימישע אידישע טאכטער זאל זיך אינגאנצן אפשערן אפאר טעג פאר זי גייט אין מקווה כדי ווען זי גייט אין מקווה זאל זי נישט זיין פול מיט קליינע האר, ס'א רשעות. יעצט גייט קומען יום כיפור, זיך טובל'ען ערב יום כיפור, פרויען גייען קומען זיי בלוטיגן, זיי האלטן אינמיטן די פינף נישט ריינע טעג, זיי. אנמאכן די מקווה, ס'וועט זיין א גרויל צו קוקן דערויף, איך זאג יעדע פרוי אולי ואל תעבורי, ווילסט האבן א גוט געבענטשט יאר, זאלסט דיך נישט באווייזן אין די מקווה ערב יום כיפור לכבוד יום כיפור, ווייל דו הרג'סט אפ אידישע טעכטער וואס דארפן גיין לנדותה, אידישע טעכטער וואס זענען זיך מוסר נפש פאר חומרא דרבי זירא, אז אפילו זי זעט א טראפ דם כחרדל זיצט זי זיבן נקיים. זי גיט זיך אוועק פון איר מאן, זי גיט זיך אוועק פון אלע תענוגים, און דו דארפסט זיך טובל'ען ערב יום כיפור, נעם א גוטן שאוער, דעטס אלל, זאלסט נישט דערוואגן אריינצוגיין אין א מקווה, און איך זאג דיר צו, דאסט האבן דאס בעסטע יאר וואס דו האסט נאך געהאט, ווייל די מקווה אידענעס קוקן נישט, זיי ווייסן נישט ווער ס'קומט לנדתן און ווער נישט, פרויען וויינען נאך יום כיפור אז זיי זענען נכשל געווארן, ס'דא פרויען וואס האבן געווארט, זיי האבן געווארט ביז זיי פרעגן א רב א שאלה. און חוץ פון דעם דארף מען איבערלאזן די קינדער אליינס ווען מען גייט אין מקווה, כ'וויל ענק זאגן איין זאך, דו'סט האבן א בעסערע יאר נישט גייענדיג אין מקווה, נעמענדיג א גוטן שאוער אינדערהיים ווי דו האסט געהאט אלע יארן וואס דו ביסט געלאפן אין די מקווה, בסך הכל האסטו מכשיל געווען אנדערע, און דו האסט דזשעפערדייזד די סעיפטי פון דיינע קינדער, כ'האב עס געזאגט פאר צוויי יאר און פאר א יאר, כ'האלט עס אין איין זאגן און רבנים קול מחפה ר' נחום, מיט די זאך זעמער אונז אין איין, אן איין פעידזש מיט איר, ווייל אונז ווייסן, פרויען קאלן אפ נאך מוצאי יום כיפור די מקווה אידענע האט נישט געקוקט. און איך ווייס נישט צו ס'איז כשר די טבילה זאל איך צוריק גיין כ'האב נאך נישט געוואוינט מיט מיין מאן און זיי שיקן זיי אלע צוריק ס'איז א הפקר וועלט די מקווה איז אנגעפישט די פרויען גייען נישט געהעריג זיך אויסמכינ'ען פארדעם ווייל מ'יאגט מ'יאגט און די מקווה איז אויכעט פיל מיט בלוט אזוי זאג איך ס'איז דא א מקווה וואס איז פיל צוואנציג פראצענט מיט זרע און צוואנציג פראצענט מיט קטנים און זעכציג פראצענט מיט וואסער. אזוי זעט אויס די מקווה נאך יום כיפור, ס'איז א שאנדע, און עטס זאלטס נישט פארגעסן אז די פרוי ווען ס'קומט מוצאי יום כיפור איילט זי זיך אויך צו, זי מוז אהיים גיין און די מקווה איז דען נאך נישט געעפנט ווייל זי'ז ביזי קלאפן זיך באקסן זיך אריין אין די דדים אריין ווען זי זאגט דארטן די ועל חטא שחטאנו לפניך ועל חטאים, דו האסט נישט קיין ח, דו האסט נישט קיין חטאים לויף אטענדן די מקווה, אונזער הייליגע רבי הקדוש וטהור פלעגט צו רופן פאר נעילה יעדעס מאל די מקווה איד, רבי אברהם כץ האט מיר פארציילט ער האט געזאגט זיי מוחל דאווען ביחידות.

איטס ביטווין הים ענד היז מעדיקעל דאקטער, אבער ביטווין אוז ווייסט מען אז וואס ער זאגט איז ריכטיג, האט קיין רב זיך נאך נישט אויפגעשטעלט אין א שול און זאגן אז וואס ער זאגט איז ליגנט, זיי האבן געזאגט ער איז אין חרם, יא פארוואס נישט, דעם רבי אליעזר הגדול אויך געלייגט אין חרם, אבער זיי זאגן נישט אז ער זאגט ליגנט, און זיי זאגן נישט אז ס'איז נישט אמת וואס ער זאגט, און אז ס'איז נישט ריכטיג זיין הלכות וואס ער זאגט. איז למעשה האבן זיי געמאכט אן אסיפה וואס קען מען דא טוהן, ס'איז אן ערנסטע פראבלעם, הער איך, כ'ווייס כ'נעם נישט קיין אחריות, אויס אז איין מקוה האט מען שוין געטוישט די גראוד ווייל דארט איז דא נאך א פראבלעם אויסער דעם ס'איז ברוינע טיילס די גראוט ווערט אויך שמוציג איך לערן אויס אלע מקווה אידענעס און אלע מקווה מענטשן זאלן נעמען א גוטן גוי זאל אראפקראצן די גראוט יעדעס יאהר און איבערלייגן נייע גראוט איז כאטש אביסל ליכטיג פרויען זאגן אז די מקווה זעהט אויס הארעבל ס'זעהט אויס אזוי ווי א א זומפדיגע מקווה סאו עט די ענד אוו די דעי וויל איך ענק זאגן אונז גיימיר געווינען נאר די שאלה איז וויפיל קרבנות ס'וועט קאסטן אז פרויען האבן נישט זיך גע'טובל'ט ווי ס'דארף זיין, אונז גיימיר געווינען, ווייל א אידישע טאכטער נעמט נישט קיין באלאני, א אידישע טאכטער גיבט אוועק פינף טעג און זיבן טעג, וואס באמת על פי נידות דאורייתא אויב זי נישט קיין זבה דארף זי קיין זיבן נקיים נישט האבן, איך וויל נישט אריין גיין אין דעם ווייל נאך מענטשן מיינען א היתר, געט זי עס אוועק, און עטס ווייסט וואסערע א מסירת נפש דאס איז, כ'על ענק זאגן, א פרוי האט אן אוויולעישאן פיריעד זי קען נאר. שוואנגער ווערן דריי אדער פיר טאג נאכדעם ווען זי גייט אין מקווה, נאכדעם קען זי נישט מער שוואנגער ווערן אפילו ווען זי שטעלט זיך אויפן קאפ, ווייל דעמאלטס גייט ארויס די איי צו די רחם, און אז ס'טרעפט זיך די זאמען מיטן מאן ווערט זי פארשוואנגערט, נאכדעם ווערט זי מער נישט פארשוואנגערט ביז זי זעט נישט נאכאמאל די פיריעד און אזוי ווייטער, איז דאס וואס די אידישע טעכטער האבן אויפגעגעבן און זיי האבן אוועקגעגעבן גאנצע זיבן ריינע טעג. דאס איז א מסירת נפש פון די פרויען וואס ס'איז ממש, ס'איז אנהערד אוו וואס א צדקות זיי האבן געטון, ווייל אויסער דעם וואס זיי געבן אויף זייערע תענוגים, געבן זיי אויך אויף אז זיי זאלן נישט קענען האבן אסאך קינדער, סאו זיי טוען אזויפיל פארן אייבערשטנ'ס וועגן אז ס'איז נישט צום גלייבן, סאו וויל מען נעמען אזא פרוי און מען וויל זיך ארומשפילן מיט איר מקווה? שעים אן יו! יעצט אונז גיימיר געווינען, נאר ס'האלט, ס'וועט פאלן נעבעך אפאר קרבנות, און נאכדעם איז דא נאך א וויכטיגע זאך. זייער שטארק מוסר געזאגט פאר די קוקערן, וויאזוי קען דאס זיין אז ס'זאל גיין אזא גרויסע באג א וואדער באג אין א מקווה? עס מוז זיין אז מען נעמט נישט געהעריג קער מיט עקסטערמינעישן און מיט אלע זאכן, איך גיי אין א מקווה אין די איסט סייד, איך, נישט ביי מיר אין שטוב, איך, דארטן איז א אלטע מקווה, ס'איז געבויעט אין ניינטין טוירטי פייוו, מען האט עס איבערגעבויעט אין ניינטין סיקסטי, מען האט עס איבערגעבויעט יעצט אין טו טאוזענט ענד פאר, איך האב עס איבערגעבויעט. וועסט נישט טרעפן א וואדער באג, א מעריטשקע, גארנישט וועסטו נישט טרעפן דארט. ווייל ווער ס'פירט עס איז א דאקטער, ער איז אן אויגן דאקטער, און ער ווייסט וואס דאס הייסט קלענלינעס. אין ארץ ישראל געווינט יעדעס יאר די מקווה'ס א נאבעל פרייז אז זיי זענען שענער ווי די וואסער אין די הילטאן און אין די דאן האטעל. נאר ביי אונז אינטערעסירט קיינעם גארנישט. דאס איז זייער נישט קיין גוטע נייעס. רבותי, אז אונז מאכמער חוזק פונעם אייבערשטן, מאכט ער חוזק צוריק פון אונז. און איך מיין אז יעדער פארשטייט אז ווען אונז מאכן מיר חוזק פונעם אייבערשטן איז עס זייער דעינדזשערעס, ווייל ווען דער אייבערשטער מאכט צוריק חוזק פון אונז זעמיר אונז אויף צרות. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'הייבן זיך אן די נייע דזשאבס פאר די מיידלעך היינט, די וואך, די אנדערע וואך, מ'גייט אין אפיסעס ארבעטן, איז מ'זאל אויסלערנען די מיידלעך, דער אמת איז מ'טאר נישט גיין טאמער ס'איז איסור יחוד מיט אנדערע זאכן, אבער. איך קען דען אפשטעלן די וועלט? דער טאטע שרייט וואס א חילוק וויאזוי ס'קומט די געלט איך מוז האבן געלט חתונה צו מאכן. איין זאך בעט איך דיך אבער, לערן אויס דיינע טעכטער אז איינער טאטשט דיך זאלסטו שרייען און גראד רופן נײַן וואן וואן זאלן נישט קיין מורא האבן פאר די מעדזשיק ווארד שידוך וואלט זיי עניוועי נישט טון א נארמאלן שידוך אויב זיי זיך לאזן און די אינגעלייט זענען אוט דער צו כאפן יעדע נקבה וואס זיי קענען בפרט נאך א פרומע מיט א ערליכע כאפט מען מער ווי א גויטע ווייל די גויטע גייט אים מארגן סוען. און דער פרומע און דער ערליכע מאכט א שווייג, און אפילו זי עט ווערן שוואנגער עט זי זיך דערשטיקן דערמיט, אדער זי עט מאכן אבארשן, אדער זי עט האלטן דאס קינד ווייל זי עט נישט וועלן ער זאל האבן וויזיטעישן רייטס און זי עט עס אויסהאלטן א גאנץ לעבן, און דעטס דעדלי ראנג, און איך בעט נאכאמאל דעם עולם, לערן אויס דיין טאכטער וואט סעקס איז אלל אבאוט, און אז זי איז אויפן סטעידזש, יעדער קוקט ארויף אויף א מיידל, און עט די ענד אוו די דעי עט זי האבן א דורכפאל, די ערשטע צאן וואס מען האט דורכגעבראכן רופט גראד די פאליס. און אז דו ביסט נישט דערביי עט ליעסט וואק אוט און זאג אלע דיינע פרענדס גיי נישט צו שטערן ארבעטן ער ער איז א טאטשער. יעצט איך האב געזאגט פאריגע וואך אז איך גיי ארויפלייגן פון די פאפא חבר'טעס פון די פייגע גרינוואלד טאמער זיי ציען נישט צוריק. פאפא האט מיך אפגעקאלט איך ווייס נישט ווער דער אינגערמאן איז. א אינגערמאן א ראצער קיינער האט אים נישט געהייסן ער זאל מיך קאלן און זיי זאגן האסט דאך געזען אויפן רעדן אליינס אז דאס ערשטע ווארט מיטן דריטן האט נישט געקלעבט אונז האמער בעסערע רעדנערס און אונז בעט מיר דיך אונז האמער געלאזט אלע אירע פרענדס זאלן קומען ווייל אונז האמיר געוואלט מען זאל זעהן דרייסיג מיידלעך אראפגעפארן פון וועג, מען האט נישט ארויסגעווארפן פון שטוב, און מען האט זיי אויך נישט ארויסגעווארפן פון סקול, און אונז בעט מיר דיך, טוה נישט קיין מערכה קעגן אונז, ווייל אונז זעמער מיט דיר אלל די וועי, די גאנצע קהילה איז מיט דיר, און אפילו די רבי. רבי האט געזאגט זייער פשוט, ביקאויז ווי פעלד און חינוך מיינט נישט מען דארף דאס מיידל ווארפן אחורי הגדר, און אונז וויל מיר יעצט אנהייבן צו מאכן גרויסע תיקונים, ווייל די פאפא מיידלעך זענען אביסל אביסל אויסגעגליטשט. און אזוי דארף זיין, מען דארף אנהייבן צו מאכן תיקונים, טאמער האלט אונז מען מאכן תיקונים, איך וויל הערן מען מאכט תיקונים, דארף מען דאך נישט ארויף לייגן אירע פרענדס, ווייל אירע פרענדס האבן אזוי געפילמט אזא שייגעץ שטיק, מען האט זי נישט ארויס געווארפן פון שטוב, פון די זעכצן דרייט זי זיך אין אלע גאסן, זי האט בויפרענדס, זי זיצט ביים ביעטש נאקעט מיט א בוקיני, ס'קומט יעצט ראש השנה, אונז זאגט מען עלה אלקים בתרועה ה' בקול שופר, זאגט דער מדרש ביי די גוים כמה בו. קיניס יש להם, ביי אונז האבן מיר נישט קיין בוקיניס, אונז זעמער אלע אפגעהיטענע קינדער. בוקיניס הייסט אזעלכע שופרות, איך מאך עס, איך ליין עס בוקיניס. אונז האמיר אויכעט בוקיניס, איך האב געזען יעצט א פיקטשער ווי אייבי בעיבי שטיין, א מיידל, כאפט זיך ארום מיט פייגי גרינוואלד און ס'איז לעבעדיג צווישן זיי. ס'איז אויף אלע וואטסעפפ. עפעס. קומט אן א פאפענע בהמה א פערד און וויל מיר זאגן אז מען האט זי געטריעט גוט, נאר עפעס א מעשה, עפעס מיט געפארן אוועק זומער, הערטס אויף די באלאני און נעמטס ענק פארבעסערן. און איך וויל ווייזן פאר פאפא אז ווען מען זאגט אז מען גייט פאררעכטן, איי סטעי עוועי. איך בין נישט דא ווייצוטון פאר כלל ישראל, פארקערט איך בין דא ווי מען קען העלפן זאל איך העלפן. און דאס וואס די סאטמארע אייזלען האבן ארויף געלייגט א שם אז איך בין דאס און איך בין יענץ און איך וויל אונטערברענגען, איטס אלל גוד אולד באלאני, דעטס אלל איט איז. זיי האבן אלע יארן געלעבט פון שייגעץ שטיק מיט לגיונות, אזוי האבן זיי זיך געבויעט און אזוי זענען זיי יעצט צופאלן. יעצט וויל איך ענק פארציילן א מעשה מיט דעם יענקל בער מיט זיין מיידל וואס ער האט כ'ווייס מזנה געווען מיט איר, קען זיין ער האט נאר ארויסגעשפריצט די זרע און זי האט עס אריינגעלייגט אין זיך, כ'ווייס נישט ווי אזוי זי איז שוואנגער געווארן, אבער איך וויל ענק פארציילן אז מען זאל וויסן אז דער אייבערשטער פירט זיין וועלט, מען דארף נאר וואטשן, און מען דארף זיך אויסקענען, און מען דארף זען די השגחה פרטית אין יעדע זאך. יעצט הערטס אויס א מורא'דיגע מעשה. איך האב געזאגט אז די אלע וואס האבן געטשעפעט מיט די קינדער, זיי האבן מיך געוואלט אומברענגען, נאך אזאלכע זאכן, די אלע באצאלן א העפטי פרייז. יעצט איז דא א מענטש וואס ער הייסט TOT, זיין פען נעים איז לעווין, TOT הייסט תחות אויפן טיש, ער איז א אידישער אינוועסטיגעיטער, א גארנישט מיט נישט, ער האט אלע יאהרן געארבעט אז מען זאל אלע חזירים לאזן דא אין שטאט, ווייל די חזירים האבן אים געגעבן געלט, ער האט גענומען א טאטן פון א וויקטעם, ער האט אים אריינגעלייגט א הערער אפאראט, ער האט געטון כל דבר אסור, יעצט ארבעט ער מיט מיט די גאווערמענט, כ'האב מיך געוואונדערט וואס גייט פאר, בין איך יעצט געוואויר געווארן, איך ווייס שוין זיין עכט נאמען אויך, איך ווייס נישט צו איך מעג עס זאגן, ווייל איך וויל נישט אינטרודן אין די לאו. למעשה ווי איך הער איז געשען אזוי, זיין זון איז געגאנגען אין פילאדעלפיע אין א קעמפ, כ'ווייס נישט צו עס איז געווען די יאר צו פאראיאר, כ'ווייס נישט פונקטליך, און דער נאכט וועכטער איז געקומען ביינאכט, קודם האט ער אים געמאכט בייטאג ער זאל זיין עפעס א גאנצע כ'ווייס די ליעדער אוו די פעק, און געקומען ביינאכט און ער האט אים אנגעהויבן האט אים אראפגעצויגן די הויזן אין בעט און האט אים אנגעהויבן צו שפילן זיך, פרעגט ער דעם קאונסלער מה זה? זאגט ער דאס איז אין תמורה ווייל כ'האב דיך געמאכט די גאנצע ליעדער אוו די פעק, סאו איך וויל האבן א ריווארד פאר דעם. שוין, ער האט זיך גענומען שרייען, בקיצור מ'האט געוואלט דא איינזעצן דעם קאונסלער און למעשה האבן זיי געהאט גענוג קאפאל די קעמפ און מ'האט אים נישט איינגעזעצט, עניוועי ער איז געגאנגען ער האט געפייט אין ניו יארק ווייל ער איז דאך פון ניו יארק און זיי האבן געזאגט אויב אין פענסילוועניע האט מען אים גארנישט געטון. קען מען אונז נישט אריין גיין אינעם דיעל. בקיצור איז דער געגאנגען האט פראבירט כאטש מאכן א לאו סוט כאטש מאכן אפאר טאלער איז געגאנגען דער לויער דער שייגעץ פון מאנסי און האט זיך שוין אויסגעלערנט פונעם טי או טי פון לעווין זיין ליגנט האט ער געזאגט איט נעווער העפענד פרעגט ער אים איך האב דיך דאך אויסגעלערנט דעם ליגנט איך האב דיך אויסגעלערנט ברוך מאכט עס יעדן זאגט ער יא אבער היינט קען מיר שוין דאס און ממילא האמער אונז נישט קיין פראבלעם בקיצור האט ער געזעהן אז בור כרה ער האט געגראבן א גרוב און ער איז אליין אריינגעפאלן. זיין קינד איז יעצט א וויקטים. יעצט הייבט ער אן צו זעהן דאס ערנסטקייט און דעם דעמעדזש וואס א קינד האט ווען ער איז א וויקטים. אז ס'איז אויף זיין אייגענעם אוה ח, אויף זיין אייגענעם תחת אויפן טיש. יעצט פילט ער עס. איז איינער האט אים געפרעגט, פארוואס האסטו נישט אויסגעהערט ראביי ראזענבערג? ראביי ראזענבערג האלט דאך אז מען זאל אויסלערנען די קינדער אז דער קאנסלער זאל אנצינדען א לייט און מען זאל זיך אליין צודעקן, זאגט ער, כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך קען נישט קיין אידיש, ווען נישט וואלט איך אים אויסגעהערט, איך הער ער איז דער איינציגער סיריעס מען, וואס האט זיך אלע יארן נישט געטוישט, יעדער איינער ווען ס'איז געקומען אזא סעטבעק איז אוועקגעלאפן, אה, מ'האט מיר פארלוירן, ער איז דער איינציגער וואס האט זיך נישט געטוישט די גאנצע צייט, ער פייט פאר די רייטס אוו די טשילדרען וויט עני קאנדישאן מיט א העפטי פרייז וואס ער באצאלט. אזוי האט ער געזאגט. סא יעצט הייבט ער עס אן צו פילן פארוואס האט אים דער אייבישטער געגעבן אזא פרעזענט, ער האט אונטערגעברענגט, פראבירט על כל פנים אונטערצוברענגען די מלחמה, און ער האט געלאזט דעם חזיר ברוך מרדכי'ן זאל גיין אין די גאס, האט אים דער אייבישטער געוואלט ווייזן האו איט פילס, דאז איט פיל גוד? וועל, יו מעיד איט, יו קריעטעד די מאנסטער, נאו טשו איט, שוין, ברוך השם, אבי מ'האלט שוין דא, יעצט ווייסט מען שוין פארוואס ער איז געווארן אן אינפארמער אויך. ווייל יעצט וויל ער מאכן א נקמה אקציע אין די אלע שקצים וועם ער האט געהאלפן, און זעהט אויס ווען ער איז געווען מיטן TOT מיטן תחת אויפן טיש האט ער געוויסט די פרשה פון יענקל בער אז יענקל בער האט אנגעשוואנגערט איינעם איך ווייס נאך נישט פונקטליך ווער אבער ס'גייט ארויסקומען צו ס'איז געווען אן אשת איש צו א פנויה צו א גויה אבער ער צאלט טשיילד סופארט. און דאס איז דער נעקסטיגער סאטמארער רבי, ס'איז ממש א גרויל וואס איז געווארן פון סאטמאר רב'ס בענקל, איך האלט ווען מ'זעצט ארויף דעם גלח פון סאטא מאריא וואלט מען קלוגער געטון, ווייל יענער האט נישט מחויב מיט די אלע זאכן, אונז זעמער אן עם קדוש, דאס איז געווארן פון דעם גאנצן האראוואניע פונעם רעבן, ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט א זייפן בלאז גארנישט, און על אלה אני בוכיה אויף דעם דארף מען וויינען. משה פירט אריין סאטמאר אויפן אינטערנעט, זאלי קאזין האט אנגעמאכט אן ערווה און ער גייט אונז זאגן שלש סעודות תורה און הושענא רבה דרשות, נאר ס'איז גארנישט אנדערש ווי מענדעלע. מענדעלע איז דער זעלבער חזר, געשטופט אין די בחורים, און איך האב אינטערוויוט עטליכע בחורים, זיי קומען ביינאכט און מאכן משכב זכור, ער האט געקענט די פאך, ער האט א גוטע ערווה האבן זיי געזאגט, און ער פלעגט אריינשטופן אין נאך אלל די וועי, נישט נאר ער האט אנגערירט כמכחול בשפופרת. אוודאי א מענטש האט קיינמאל נישט געהאט דאגות פרנסה, קיין עול האט ער נישט געהאט, אזוי האט ער זיך געפאשעט. אזוי ווי ס'שטייט אין תהילים, רבות רעות צדיק, רבות רעות, די רעבעס פאשענען זיך, און צדיק, דורך דעם ווערט ער א צדיק. און נאכדעם פלעגט ער פארן דארטן צו די זונה. נע, די ווידיאו וואס מען האט, דאס האט משה פרידמאן די טעראריסט נאכגעמאכט. וואטס אפ מיט די באלאוני. א בחור האט מיר געזאגט ער פלעג גיין געבן א הכשר יעדע וואך אויף אמסטערדאם, אזוי האט ער געזאגט פארן בחור, און ער האט געזאגט דו ווארט דא. איין טאג אאוט אוו קיוריאסעטי איז ער נאכגעגאנגען, און ער האט געזען ער גייט צו די אזאלכע וויטרינעס, צו די אזאלכע סטארס פראנטס, און דארטן שטייען זונות, אויסגעטון אינגאנצן, און זיי ווינקען דיר קום אריין, און דו שמועסט אפ א פרייז, און דו מאכסט דעם דזשאב, און דו גייסט ווייטער. דארט איז עס מותר לכתחילה, שוין צוועלף אדער פערצן הונדערט יאר וואס ס'איז מותר לכתחילה. יעדע זונה האט א זיגל אויפן פיס, אז די דאקטער האט זי באקוקט, און זי האט נישט קיין עידס, קענסט שטופן אן א גומי, דארפסט נאר זארגן זאל נישט שוואנגער ווערן, און אז יא, וואס ארט דיך עס, די צאלן טשיילד סופארט. יעצט דאס ווייזט אזא התגלות השם, און אזא חשך כפול ומכופל. קען קומען א מענטש און ער קען וועלן אונטערברענגען די מלחמה קעגן פעדאפיילס, און דער אייבערשטער איז לא יאבה השם סלוח לו, דער אייבערשטער וויל אים נישט מוחל זיין, און ער האט געוויזן פאר דעם לווין, יור פינישד, יעצט האסטו א פראבלעם מיט דיין קינד גיי הייל אים, און גיי נישט באפרייען ברוך מרדכי'ן פאר אפאר טאלער, ביי אונז איז דאס אזא מין מאוו פאזעטיוו פארוורד, אנבעליוועבל. איין איי ים ח אוי וויי באם ט ל י י יויז וועי איין איי ים ל ו ח ו מ ו יח ל אויס אוי אוי אוי אוי. אונזער אויגן קוקן נאר אויפן אייבערשטן, אונז האף מיר צו אים, און אזוי וועט מען מער נישט אומברענגען די גזירה. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין וואס איך האב געזאגט פאריגע וואך, אז דעם קאשויער רב'ס קינדער און אייניקלעך רובם ככולם פרעסן אלע פליישן, און כ'האב מסביר געווען אז ס'איז דא געווען א מלחמה און דער קאשויער רב אליינס האט עס נישט געפירט ווייל ער האט נישט געקענט ניקור, אבער אין אופן עקרוני איז ער געווען גערעכט, ס'איז נאר געווען גרינג אים אוועקצומאכן. ווייל אז ער קען נישט, וויל דער עולם נישט מקבל זיין, בפרט נאך צו פרעסן פלייש. אבער איך האב געוואלט זאגן אז מען זאל זייער שטארק וויסן אז די מענטש אונטער דעם גאנצן מערכה איז געווען הרב הצדיק ר' שלום אידא גראס, ער האט זיך געשלאגן מורא'דיג אז מ'זאל נישט זיין קיין טרייפות, און דער סיגעטער האט אים אוועקגעמאכט ווייל ער איז דאך געווען דער בעל מכשיר. נאכדעם האט ער געזאגט ימח שמו וזכרו אויף אים ברבים, נאכדעם האט ער געזאגט פאר זיינע מענטשן, אזויפיל האב איך אויפגעטון, עט נישט קענען קיין שידוכים טון מיט די קינדער, אזא סענטער פאוער, וואס ארט דיר צו ער טוט יא שידוכים צו נישט, און גראדע האט ער געטון שענערע שידוכים ווי די, שענערע שידוכים ווי דער סיגעטער, יא, און ער האט קינדער תלמידי חכמים ווי געקליבענע אתרוגים, קיין עין הרע, און ס'האט אים געקאסט שווערע געלט, עס האט געקאסט באלד א מיליאן דאלער צו איבער א מיליאן דאלער די מלחמה. און ער האט אריינגעלייגט ביי די רבנים באהאלטענע טעיפ רעקארדערס וואס קיינער האט נישט געוואוסט ס'האט געקאסט צוואנציג טויזענט דאלער צו מאכן איין טעיפ אליין, און דארט הערט מען ווי ר' אברהם לייטנער הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער פון מאנטעווידעא זאגט יא אונז זעמער מודה אונז האמער נישט געקענט ניקור און אונז קעמער היינט נישט קיין ניקור און ער איז געווען רב פון מאנטעווידעא יארן לאנג און מען הערט ווי אלע רבנים זאגן זיי קענען נישט, און רבי אברהם איז געווען דער ערשטער וואס ער האט געזאגט, רבותי לאמיר אויפהערן די נארישקייטן, איך וויל פארן אויף ארץ ישראל וועל מיר זיך אויסלערנען, און וועל מיר קענען פון היינט והלאה, האט מען אים אנגעטון צרות, איר האט נישט קיין השגה וואסארא צרות מען האט דעם מענטש אנגעטון, קומען אויף ארץ ישראל, די עדה האט אים נישט געוואלט אויפנעמען, ס'איז געווען טעראר די גאנצע צייט. סא איך וויל אז דער עולם זאל קלאר פארשטיין אז אונז פרעסן מיר שוין דא פלייש טריפות אלע יארן ווייל דער באטערער האט נישט געקענט און דער סיגעטער האט נישט געקענט זיי האבן קיינער נישט געקענט גארנישט זענען אלע מודה זיי האבן נישט געקענט וויל איך נאכאמאל זאגן מיר האבן געפרעסן פערציג פופציג יאר פלייש און אז טאמער חלילה דער אייבישטער וועט אונז אומברענגען אזוי ווי ער האט אומגעברענגט די אידן ביי די צווייטע וועלט מלחמה האט ר' נתן אדלער געשריגן אזוי ווי די שוחטים זענען מאכל נבילות וטריפות אין דייטשלאנד מאכן זיי פארן חרב פונעם מלאך המוות שטארק, און דאס גייט דא אויך געשען, נאך היינט פאררעכט מען אויך נישט, קיינער זוכט נישט צו פאררעכטן, מ'האט גענומען איינעם יאקאבאוויטש אינגערמאן א ראצער וואס ער איז געווען, ער איז אן אייניקל פון דעם אראדער רב, האט עס געהייסן ער קען ניקור, און ער איז היינט געווארן דער הויפט מנקר, האט ער מיר אליין געזאגט, ס'איז דא דרייצן גוים אויף איין זייט, צוועלף אויף די צווייטע, און ער דארף דורכקוקן יעדעס איינע, פרעג איך אים דו קענסט עס טון? זאגט ער ווי קען איך טון, ס'איז א דזשאוק די גאנצע כשרות, זענען אלע מודה אז ס'איז א דזשאוק. סאו לאמיר נישט, ווי מען זאגט, אנדערעסטימעיטן און טראכטן אז איך האב געמיינט צו זאגן אז דער קאשויער רב איז נישט געווען גערעכט, כ'האב עס אפאר מאל ארויסגעזאגט און כ'וויל עס נאכאמאל איבערזאגן. דער סיגעטער האט אונז מאכיל געווען נבילות וטריפות און אזוי אויך די אלע רבנים וואס האבן געגעבן הכשרים האבן אונז מאכיל געווען נבילות וטריפות אלע יארן בשאט נפש און היינט פיטערט מען אונז אויך מיט נבילות וטריפות. נאר וואס איך האב ארויסגעברענגט איז אז וויבאלד דער קאשויער האט נישט געקענט האט דער סיגעטער געריטן אויף אים און דאס איז א גרויסער פראבלעם און איך האב דאס איבערגעזאגט די גאנצע צייט נישט אז חלילה דער קאשויער רב איז נישט געווען גערעכט ער איז יא געווען גערעכט נאר וויבאלד ער איז נישט געווען גענוג ער האט נישט געהאט מיט זיך גענוג עמיונישען און די קינדער האבן אים פארפירט ווייל זיי זענען אלע רשעים מיט בהמות. זיי האבן אים פארפירט וויאזוי מען זאל פירן די מלחמה, במילא איז עס געווען א דורכפאל, און מען ליידט נאך היינט פון דעם, און מ'עט ליידן ביז משיח קומט, ער האט אונז איבערגעלאזט א קללה, ביז משיח קומט וועט נישט זיין קיין כשר פלייש אין אמעריקע, ער האט געזאגט בהמה פלייש, אבער די עופות זענען נישט בעסער. איז וויל איך נישט אז דער עולם זאל אפלערנען פאלש אז איך האב געזאגט אז דער סיגעטער איז געווען גערעכט אדער וואס, איך זאג נאכאמאל קלאר, און איך האב עס איבערגעזאגט די פאריגע וואך אויך אפאר מאל, דער סיגעטער איז א מאכיל נבילות און טרייפות יארן לאנג, ער מיטן שוואגער דער באטורער. און ס'איז קיין כשר פלייש נישט געווען, און לויט די טעיפס איז הרב הגאון הצדיק רבי אברהם לייטנער האט אויך נישט געקענט ניקור און ער האט געגעבן א הכשר בהמה פלייש אין אורוגוויי ווי ער איז געווען רב סאו נאובאדי איז בעטער, מיר זעמיר אלע אין די זעלבע שיף און ס'איז נישט דא קיין כשר פלייש, העיקר איז אונז זאל מיר זיין ביזי אז די סמארטפאונס מיט די סעלפאונס מיט די זאכן זאלן זיין כשר. דא הערט עטס א פראטעסט ווי מען פראטעסטירט אין ירושלים איז דא איינער מיט א ווייסע בארד און ער שטייט לעבן א שוטרת א פאליס לעדי זי האט זייער דיקע רויטע געפארבטע נעגל ס'איז מורא'דיג בולט און זי שטייט קעגן אים און ער כאפט אן די הענט די גאנצע צייט אויף די פאליס בעריקעיד זי רוקט זיך נאך די הענט און נאך און נאך זי האט זיך שוין אראפגענומען די הענט. ס'איז דא א ווארט פונעם הייליגן קאצקער, דער קאצקער זאגט אז ס'שטייט הבועל ארמית קנאים פוגעים בו, וואס עפעס קנאים פוגעים בו, זאגט ער נאר די קנאים טרעפן זיך אין די בתי זונות, דאס איז זייער פלאץ. עס איז מורא'דיג, געוואלדיג וואס דא גייט פאר. יעצט אין ארץ ישראל טוט מען דאך אויך שוין קעגן פראטעקטן קינדער, יעצט ארויסגעקומען אז איינער פון די הויפט מענטשן פונעם סעטעלמענט פון גוש עציון,

איינער דא פון ניו דזשערזי ער הייסט עמעד קהאן ראהאמי קיצור זיין פעמילי האט א סטאר וואס פארקויפט פלייש געקאכטע געבראטענע נאכדעם ווען דאס איז ארויס געקומען אז ער האט עס געטוהן ס'האט נישט געדוירט צען מינוט און ס'איז ארויף אויף אלע בלאגס און דער עולם האט אויפגעהערט צו קויפן, און דער סטאר האט זיך אפגעשפארט. זיי גייען זיך אויסלערנען, דאס איז א פרייז טו פעי. זיי האבן געלעבט אזוי אן אלטן סאטמאר אזיאטיש מארמאראשן וועג אז מען קען טון וואס מען וויל. איך זאג ענק נאכאמאל קלאר, דאס אז עטס האטס ארויסגעווארפן קינדער דעם זמן, דאס איז ביי די העכסטע גאווערמענט אפיסעס, און עטס וועטס עס נישט קענען בשום אופן משתיק זיין, ווייל אונז פירן מיר די מערכה ברוך השם, און אונז גיימיר פירן. אלע אינפארמעישן וואס ער פעלט אויס, און וויפיל וויקטעמס זיי ברויכן גיימיר זיי צושטעלן. די געים גייט זיך ענדיגן אז עטס קענטס נישט פירן ישיבות שפארטס אפ, גנב'טס נישט די געלטער וואס מ'געט פאר אונזערע קינדער. יעצט ברוך השם אז נץ ישראל ווארפט מען נאך ארויס די מיידלעך, במילא ווייזט מען אונז דא פאר די גאווערמענט אז ס'איז די זעלבע ארטאדאקסישע רוצחים, סיקריקין, דעטס אלל איט איז, און זיי הייבן עס אן צו זעהן. יעצט אין לאנדאן דרייט זיך ארום דער האדמור משומר אמונים דער קרית גת'ער, און ער דרייט זיך דארטן צופיל, עס געפעלט מיר נישט, אין לאנדאן איז דא איינער וואס ער הייסט דובי מרגליות, ער איז מורא'דיג מקרב דעם שומר אמונים רבי, און זאגן זאגט ער אז דער טשערנאבלער רבי פון בני ברק האט אים געהייסן ער זאל אים מקרב זיין. ער, זאלט איר וויסן, איז געזעסן אין די תפיסה, נישט ווייל ער האט געשניטן אין די מוץ, האט ער געמאכט א קריץ אויבן און געשניטן פון הינטן, נאר ער האט געטאטשט קינדער פון הינטן. איך בעט לאנדאן, וואטשט, זייט זייער קעירפול. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז א איד האט מיך אריינגעקאלט פון לאנדאן אז ס'איז דא א שניידער דארטן, דער שניידער איז א גוי, נישט קיין איד בכלל, און זיי גייען צו אים פרויען מיט מיידלעך און ער שניידט פאר זיי צו די שיינע פראפעשענעל קליידונג. ער מאכט אויכעט אלטערעישענס, ער טוט פאררעכטן די אלע קליידער, און מען זאגט מורא'דיגע זאכן, ס'איז דא א רינון אז ס'איז שרעקליך, נו וואדעס נו וואדעס איז שרעקליך אז ער גייט און מען איז צוגעשפארט מיט זיי אין איין פלאץ, און ער דארף אויסמעסטן פונקטליך, איז דאך ממש איז דאך אן אומגליק, און מען זאגט פאר די רבנים, אבער די רבנים די זעלבע דר'ערטליגער, זיי האבן מורא צו זאגן ווייל דא וועט מען זיי אנשרייען, דא וועט מען זיי נישט געבן דעם טשעק, און סוף כל סוף אידישע טעכטער מוזן דאך גיין אנגעטון אויף יום טוב שיין, סאו לעטס פעיס ריאליטי, דאס איז די דר'ערדליגער רבנים. יעצט אין פאפא גייט מען מאכן א גרויסע לעילי נשמת פארן אייניקל, הערטס אויף מיט די באלאוני, ס'פעלט נישט אויס קיין סיום משניות, ז'איז פטור געווען פון לערנען תורה, עפענטס אן אפיס ווי א מיידל זאל קענען זיך גיין באקלאגן אויב ז'איז פארכאפט אויף דראגס. יעצט אין אלע צייטונגען אין ארץ ישראל איז געווען אז גערער רבי האט א שידוך געטון מיט א זון וואס ער איז העפר, אוטיסטיק, כלה, און מען ווייזט א פיקטשער וויאזוי זיי פירן איר צו די שחיטה, יעצט כ'האב געוואלט זאגן דריי פונקטן, נאמבער וואן, גערער רבי איז א ביליאנער, סאו קען זיין די מיידל איז איינגעגאנגען, וואס האט עטס ענק אריינצומישן, קען זיין זי האט זיך געקענט באשטיין צו פארקויפן, ווייסט צו איר מאן דארף נישט ארבעטן קיינמאל, אירע קינדער גייען זיין ווי מען זאגט וועל סעקיורד. די צווייטע זאך האב איך געוואלט ענק זאגן אז יעדעס מיידל אין גער וואס האט חתונה האט מען אריינגעפירט אפילו דער מאן איז נישט אוטיסטיק, מען ברעינוואשט אים אז ער זאל קומען שטינקעדיגערהייט אין בעט דרײַ מינוט און ער זאל אנטלויפן. און ער שוואנגערט אן זיין פרוי יעדע נײַן חדשים, צו יעדע נײַן חדשים האט זי א בעיבי. אסתי וויינשטיין האט ארויסגעגעבן א בוך וועגן דעם און ס'איז דא יעצט נאך איינער וואס גיט ארויס א בוך. און אונז ווייס מען וואס דער אמת איז, סאו וואס איז דער חילוק. צו ער איז יא אוטיסטיש אדער נישט אוטיסטיש, זי גייט האבן פונקט די זעלבע פון דעם אוטיסטישן מאן וויפיל אן אנדערע גערע אידענע האט פון איר מאן. צו, יונגערמאן, ס'איז אלל די סעים. און די דריטע זאך האב איך ענק געוואלט זאגן, אז דער טאטע וואס האט דאס מסכים געווען, קען זיין זיין טאכטער האט אויכעט עפעס א דעמעדזש, עטס ווייסט נישט קען זיין ס'פעלט דיר עפעס א עבר פנימי, יו נעווער נאו. סאו ווי קומט זיך די גאנצע וועלט אריינצומישן? ס'איז אסאך מער וויכטיגער ווען מ'מישט זיך אריין אויף די אלע ווייבער וואס זיי זיצן ווי עגונות און זענען אונטער די מענער, און די מענער זענען פרייע פויגלען. עניוועי, ארץ ישראל האט יעצט געקויפט דרײַ הונדערט און פֿערציק אוטובוסים נייע, פון טשיינע, זיי שפארן זיך איין עפעס א פערטל מיליאן שקל ביי יעדן באס. ס'האט אבער איין חסרון אז ס'איז אריינגעבויט א אינטערנעט און ממילא מוזן עס די רבנים אסר'ן, וואטשן צי די משוגעים גייען נאך ארויסקומען מיט עפעס. שוין, ס'איז געקומען א ידיעה אז לעזער בערלאנד בלייבט אין תפיסה ביז נאך אלע חקירות, די גאווערמענט ווייזט אים, העי, ביי אונז ביסטו נישט קיין גרויסער מענטש, ביי אונז ביסטו בסך הכל א סעקס פריק. קיצור אטארעטיס האבן שוין געטראפן נאך דריי פייפס וואס וואלטן געדארפט אויסשיסן, ס'איז גוט ס'איז א מחיה, זעמער אויף גרויסע צרות. איינער שרייבט אז ער וויל מציל זיין זיינע דורות האט ער צובראכן דעם סמארטפאון פאר די קינדער. זאג איך חיה אינמיטן יהא שמיה רבא רעדסטו אויך נישט? און זאג מיר נאר, און ווען דו קומסט אהיים פירסטו דיך אויף נארמאל צו די קינדער? דו רעדסט צו זיי נארמאל? ס'איז געווען יעצט איינער א גרויסע רבי אין בארא פארק. כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, ער האט געהאט א זון, איז געווען א מחלל שבת, ער פלעגט אהיים קומען פרייטאג צו נאכט שטינקענדיג פון די אלע ציגרעטלעך, און אלע קינדער און אייניקלעך זענען שוין געזעסן ביים טיש, און ער פלעגט אים געבן אזא שיינעם גוט שבת, ער פלעגט זיך אויפשטעלן, גוט שבת מיין טייער קינד, עטס ווייסטס וואס די סוף איז? ער איז איינער פון די וואוילע אידן היינט. אין ברוקלין. כ'האב געוואלט זאגן אז די וואך האט זיך אנגעהויבן די קאורט פראסידינגס פון בעני גאטליב. ער איז געווען דער שלעפער פאר משה לעזער בלום. משה לעזער בלום רופט זיך, כ'קען עס נישט פראנאונסן, אדער דער סיקסטער רעבע, סיק ער איז קראנק, אדער דער סעקסטער רעבע, ער איז א סעקס מעניעק. דאס איז אויכעט א קשיא אור-אייניקל, דעי זענען געוען בעלי בתים אויף כלל ישראל וועמען צו שלאגן און וועם נישט צו שלאגן, ראו מה בין בני לבן חמי, ס'איז דא א איד וואס הייסט רב פינטו, ער איז געוען א גענגסטער אזוי ווי אלע ספרדישע גענגסטערס, געסטראשעט, געשאלטן, אונטערגעקויפט פאליס, איז געוען א מולטי מיליאנער, דא געקויפט אין מאנהעטן פראפערטיס פון די מיליאנס אוו דאלערס, ער האט געמאכט אויף ניינטי סיקס סטריט א ישיבה, זיי פלעגן קומען דארט און גיין אין די מקווה ווי איך גיי אין די לאוער איסט סייד, יעצט יענע מקווה איז געבויעט פאר פרויען במילא איז נישט דא קיין פלאץ נאר איין פרוי זאל אריין גיין מיט א מאל, זיינע בחורים פלעגן קומען זעקס זיבן בחורים אין איין מקווה מיט א מאל, זיי האבן דארט געטאנצט און געשפרינגען, איינמאל בין איך צוגעגאנגען צו דעם וואס ער פירט די מקווה דעם באלעבאס, און כ'האב אים געזאגט אז דו ווילסט נישט איך זאל אהער ברענגען די טשיילד אביוז זאלסטו נעמען די חברה און זאלן מער נישט קומען. עניוועי ער האט זיי געזאגט זאלן נישט קומען מער זיי זענען געווען ברוגז, כ'האב זיי געהאט אין בוידעם איך מיין. ער האט אנגעארבעט א חילול השם דער ראש ישיבה דער פינטאו, שייוי פינטאו, איז אנבעליוועבל. וואס האט זיך אויסגעלאזט, מען האט אים געכאפט, מען האט אים איינגעזעצט, און ס'ווארט אים אויף א גרויסע משפט, ער אליין איז שוין נישט אזוי געזונט, זיין ווייב האט זיך שוין געוואלט נעמען א פאר מאל דאס לעבן, די סוף איז אז. ער האט זיך אויפגעשטעלט די וואך ווען ער איז געגאנגען אין קאורט און ער האט געזאגט אבל אשמים אנחנו, אונז האמיר געמאכט א געפערליכן פארברעך, איך האב געהערט זאגן אז אסאך מענטשן זענען אראפ פון אידישן וועג ווייל דא האבן זיי געהאלטן אז איך בין א צדיק און זיי זעען איך בין אזא חזיר און א שייגעץ האבן זיי זיך אפגעלאזט פון אידישקייט, וויל איך איבערבעטן די אלע חברה און זאגן. נישט אין אידישקייט איז די פראבלעם, די פראבלעם איז ליידער אין אים געווען, און ער האט רעזיגנירט אז ער גייט קיינמאל נישט האבן דעם טייטל מער, א ראביי, א רב, הרב, החכם, די אלע שמות הנרדפים וויל ער נישט האבן, ער ווערט א נארמאלער ציווילישער מענטש. יעצט צו ס'איז אמת צו נישט, ער האט עס נאר געזאגט ווייל ער האט געוואלט האבן ווי מ'זאגט אין קאורט חנינה, מ'זאל אים זיך דערבארעמען אויף אים, דאס איז דאך שוין נישט נוגע, למעשה האט ער עס געזאגט ברבים, און איך טענה ביז ווי לאנג. מענדעלע חזיר וועט נישט ארויס קומען ברבים איי וואז ראנג און ביז ווי לאנג די אלע שקצים וואס זיי האבן געזינדיגט און זיי ווערן היינט גרויסע רבנים וועלן נישט ארויס קומען אבל אשמים אנחנו ביז דעמאלטס זאלט איר וויסן גיימיר ענק רודפ'ן, עטס זענטס חזירים מיט שקצים עטס מוזטס ארויס קומען פארן ציבור זענטס געווען כלל טוערס ענד יו אביוזד די פאבליק. יעצט דער משה לעזער בלום, ווי איך הער זאגן, האט ער נעבעך אויכעט א קינד וואס איז נעבעך אראפ אינגאנצן פון אידישן וועג, ער וויל נישט וויסן פון אידישקייט, מסתמא די ריזן פאר איט, דער טאטע האט זיך אזוי אויפגעפירט. איך בעט דעם עולם נאכאמאל, לאמיר זיך צוריק שטעלן אן די רייט טרעק. יעצט כ'האב ענק אייביג געזאגט וועגן דעם בונה עולם ומחריבם, אז די דאקטוירים טוען וואס זיי ווילן, און זיי זאגן דיר נישט אויס דעם אמת, ס'איז געבוירן אין ארץ ישראל א שווארצע, קינד און דער דאקטער האט געזאגט אונז קענמיר נאר טוהן וואס אונז קענמיר און ווי קענ'ט גיוו אוט אלל אוו אווער סיקרעטס בקיצור יעצט איז דא א גרויסע קעיס וואס גייט פאר אין אמעריקע אז א דאקטער ער הייסט דאנעלד דזשעי קליין CLINE זיבן און זיבעציק יאר ער האט ריטייערט אין טווענטי או ניין האט געפליעט נאט גילטי אין פעלעני קאונטס אז ער האט גענוצט זיין אייגענעם זאמען. און למעשה אן אינוועסטיגעישאן ביי א לאקעל ניוז סטעישאן האט געטראפן אז ער האט יא גענוצט זיין אייגענע ספערם, נישט איין מאל, נישט צוויי מאל, נאר אוווער די ספען אוו עיט יערס בעגינינג אין ניינטין סעווענטי. וויאזוי איז דאס ארויסגעקומען אז א פרוי האט גענומען א DNA טעסט אין צוואַנצן פֿערצן און זי האט אויסגעפונען? אז זי איז גאר רילעיטעד צו די אַכט קעיסעס וואס האבן געסוט דעם דאקטער, סאו אבוויעסלי האט ער יעדן איינעם געגעבן זאמען, און כהאב געזאגט די אלע אידישע פרויען וואס זיי טוען די זאכן, אויסער דעם וואס סאיז א גאנצע שאלה צו דאס איז ממזרים צו נישט, באט יו דאונט רילי נאו וואס די דאקטער טוט, יו דאונט נאו, אז סאיז זייער א האקעלע זאך. יעצט אין בת ים. האט מען יעצט איינגעזעצט א פֿיר און זיבעציק יעריגן מענטש, מען האט אים געגעבן נײַן יאר תפיסה ווייל ער האט געטשעפעט קינדער, וועגן דעם בין איך ענק מסביר, אל תאמין בעצמך עד יום מותך, מענטשן זאגן עס קען נישט זיין, ער האט שוין נישט קיין קישוי אבר, זיי קומען אין קאורט זיי טענה'ן אזוי. מען איז קיינמאל נישט גענוג אלט צו מאכן זנות, און. ס'זעהט זיך אויס אז אזוי גייט עס. יעצט, ס'איז דא א פעדעפייל אין ארץ ישראל אין חיפה וואס ער האט באקומען יעצט פֿערצן חדשים דזשעיל, ער איז פֿינף און דרײַסיק יאר אלט, און ער האט צושפרייט אזאלכע חומר תועבה, שמיציגע בילדער וכדומה, און אין די בילדער זעהט מען ווי מ'נעמט נעבעך קינדער און מ'מאכט מיט זיי. זנות. יעצט, ס'איז שוין אנגעקומען נאנט צו אונז אויכעט אז מ'באמבארדירט אין ניו יארק און אין ניו דזשערזי. רבותי, פארלאזטס ענק נישט אויף גארנישט, מ'דארף שטארק מתפלל זיין צום אייבערשטן, ווייל די גאנצע וועלט איז צולאזט. יעצט, כ'וויל נאכאמאל געבן א שטרענגע ווארענונג, מ'ווארפט ארויס קינדער, ס'איז ממש א שרעק, אונז ארבעט מיר מיט די גאווערמענט, קענסט מיך רופן מוסר, מוסר, בוסר, לוסר, אונז דערצייל מיר אלעס וואס דא גייט פאר, און אזוי ווי מ'האט געמאכט א קרעקדאון אויף די. פאלשע גיטין אויף די געצווינגענע און אזוי ווי מ'האט געמאכט א קרעקדאון אויף טשיילד סעקשועל אביוז, דאס גייט זיך ענדיגן, וואטש ענד סי. דער מאסטער וויל מ'זאל לערנען לימודי חול, לימודי חול באדערט מיך נישט אז מ'לערנט נישט, ווייל מ'קען אין א יאר מאכן די היי סקול, מ'דארף נישט דען אומברענגען די קינדער'ס צייט, אבער סעקשועל אביוז דארף מען לערנען מיט די קינדער, ענד איטס העפענינג, וואטש ענד סי, דאס, נאך גייט נישט ארויס אלעס מיט איין מאל. נישט דא זאכן וואס ס'פאלט נאך דורך אויך די ערשטע צוויי דריי מאל באט וויער גאוינג אן די רייט טרעק טראסט מי. מ'קען נישט מער ארויסווארפן קינדער. איינער זאגט מיר ער איז ארויף אין אין אפיס אין סאטמאר באצאלן דא ביי זאלי קאהן זיצט דא איינער קליימאן ער איז א מענטש אן א הארץ איך בין אמאל געגאנגען באצאלן אים האט ער איינגעקאלט אז זיין טאטע האט געכאפט א הארץ אטאק זאגט ער די נאמבער איז טרי עיט סעווען וואן סעווען פייוו אָו קאל זיי א רשע ער איז א מענטש אן א הארץ. ארץ. על כל פנים, עס זאגט מיר איינער אז ער איז געשטאנען אונטער אן אלמנה און זי איז געקומען וויינען, זי האט נישט קיין געלט צו באצאלן, איר מאן איז א יאהר אין בית החיים, ער איז טויט, ער איז אוועק יונגערהייט און נישט איבערגעלאזט קיין געלט. האט ער איר גענפערט זייער קאלטבלוטיג, גיי צו דיין מאן און נעם דאס קארטל. איר ווייסט וואס רוצחים איז געווארן? און ס'איז נישט זייער געלט. ס'איז געלט וואס די גאווערמענט פאמפט אריין. נאר ס'איז געווען א איד, פאר ס'איז נאך געווען די ספליט אהרן און זלמן לייב האט מען איהם געאפערט אז ער זאל ווערן ראש הקהל דא אין ווילימסבורג. און ער איז אריין, ער האט באקוקט די ביכער, עס איז ישראל דוד הארפענעס'ס שווער געווען. ער האט באקוקט די ביכער, האט ער געזאגט רבותי ס'איז דא דא א לאך פון איבער פופציג מיליאן דאלער. איך, מיין נעט ווארט איז נישט קיין פופציג מיליאן דאלער, סאו גיי איך מיך נישט אריינלייגן דעם קאפ אין דעם. דא גנב'עט מען, מ'גזל'ט, מען לעבט אויף קהל'ס חשבון, ס'איז געווען איינער מייזעלס, אויכעט פון די מייזעל פעמילי, ער האט געוואלט אויסטרעיטן די בוקס, האט ער געזעהן ווי אלע חברה, די רבינ'ס קינדער מיטן אייניקלעך מיט אלעם, זיצן אויף קרעדיט קארדס פון די ישיבה, רבותי איטס גאנא סטאפ, טראסט מי, מארק מיי ווארד, כ'האב ענק געווארנט אז דאס גייט זיך אויפהערן, כ'האב גערעדט צו א גרויסן מחנך וועגן דעם, מען ווארפט ארויס די קינדער, מען האט געשטעלט שווארצע גארדס. ס'איז זייער א שלעכטע אימפרעשאן פאר די קינדער, האט מיר דער מחנך געזאגט, זאלסט וויסן ווען מען טראגט מיר אן אזא דזשאב, גיי איך אריין צו רבי יודל אין די מצה בעיקערי און איך שפרינג אריין אין אויוון ווי איידערש צו טון די ארבעט. איר ווייסט וואס מען טוט מיט אידישע קינדער? נאכדעם וואונדערסטו זיך פארוואס ס'פאלט אזא התדרדרות הדורות. מ'געט נישט קיין חינוך, דאס קינד פילט זיך דארט איבריג, דאס קינד קומט אהיים און דער טאטע פארציילט ער האט נישט קיין געלט און מיט גרויס מי ביז מ'האט אים אריין געשטופט און מ'האט געמוזט בארגן געלט, וויאזוי זאל שוין דאס קינד פילן דארטן? און זיי מאכן געלט, די גאווערמענט געט מיליאנס אוו דאלערס באט דאס באהאלטן זיי אין טאש, זאלי קאהן מוז ארום פארן מיט א קעדילעק מוז ער ארום פארן. כ'האב געזעהן היינט גיין אין די גאס דעם שייגעץ, ער האט ער צוויי גבאים, אויף די רעכטע זייט און אויף די לינקע זייט. ער האט א פראבלעם אז ער האט געשיקט קינדער ווייל אין פראנקרייך איז דא אויפשטאנדס, האו עבאוט ס'געווען יעצט דא עטליכע אויפשטאנדס, ס'האט געפלאצט באמבעס, אפשר זאל מיר אונז אלע פארן יעצט אויף מדינת ישראל, דארט איז דאך די רעטע, נישט, און אפשר מ'עט דארט האבן סקולס. אה, ס'איז געווען יעצט מורא'דיג, מ'האט נישט געוואלט אננעמען ספרדישע קינדער, די גאווערמענט האט אראפגעלייגט דעם פיס, דא וועט עס נישט זיין, סאו אפשר לאמיר אלע פארן אויף מדינת ישראל, זאלי קאפ בהמה וואס ער איז, כ'האב אויך געזען איצעלע פימפ, איצעלע גליק, האט גענוצט זיין קאר און האט אריינגעבעקט אין איינעמס קאר, פרעג איך וואס טוסטו? איך וויל עס צוברעכן, ער האט צובראכן יענעמס קאר און איז אוועקגעפארן, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? דאס איז שוין די רבנים, איינער זאגט מיר אז ס'איז דא א גרויסע פראבלעם יעצט ווייל ס'איז דא עפעס עטליכע קאמפעניס, קענאבער, און זיי הייסן, היינט הייסן זיי שוין קייקא, און דאס איז גפן, גליק, און הדר, זענען אריין אין א מלחמה מיט משפחה און שווארץ, פארוואס? ווייל די פרייז פון זייער גאנצע ליין פון אלע גליק'ס פראדוקטן, רוב געשעפטן האבן באקומען די נייע נידריגע פרייזן אבער נישט געגעבן פארן קאסטומער, כאטשיג די צייטונג האט עס באשריבן, די משפחה, בקיצור איך וויל ענק זאגן איין זאך. א דיים מער, אא נישט א דיים, א פעני מער טאר מען נישט אויסגעבן פאר די אלע פראדוקטן, קויף געהעריג דעלמאנטי וואס האט א הכשר פון די או קעי צו פון די או יו, קויף עני קען פון די גאס, דעיס צו מאכן אן אייגענע קאמפעני, דאס איז געווען א רישעס אלע יארן, די קענסט נישט צוגעשטעלן אזא השגחה ווי זיי שטעלן צו ווי די או יו שטעלט צו, די קענסט עס נישט, שטעל דיך אויפן קאפ די קענסט. איי מען כאפט זיי אויכעט? נו מען כאפט דאך ביי אונז אויך. בשלמא ווען ביי דיר האט מען קיינמאל נישט געכאפט און ביי זיי יא, ביסטו דער צדיק און יענער דער שייגעץ, מען כאפט ביי דיר מען כאפט ביי יענעם, פארוואס זאל איך צאלן א דיים מער? אה, ס'איז דא אידן וואס ווילן מאכן פרנסה און ס'איז דא מענטשן וואס האבן קארס זיי קענען גיין אין עני כ'ווייס די גרויסע סופערמארקעטס איינקויפן עי ענד פי'ס וכדומה און די וואס האבן נישט קיין קאר זאלן אינסיסטן אז יעדע גראסערי מוז עס האבן ווען נישט קומט אריין די גאווערמענט די דאס איז בייעס, די קענסט נישט יענעם געבן מיט א צען סענט די פראדוקט מער ווייל די ווילסט אזוי, ס'איז א קאנטראלירטע מאפיא ביזנעס, נאר איינער דארף דאס איבערנעמען, איך קען דאך נישט זיין אינוואלווד אין יעדע זאך, מילא איך פארשטיי חלב עקום וויל מען נישט עסן מוז מען באצאלן פאר דזשעי דזשעי מיט מהדרין וויפיל ער בעט, אבער וואס איז די באלאוני, איך געדענק ס'איז געווען איינער וואס איז ארום געפארן ער האט געוואלט אריינברענגען דא די אנדערע מיני יאגערט הערמאנס וכדומה, איך געדענק נישט וויאזוי ס'האט געהייסן. מע האָט אים אין אַלע סטאָרס אַרױסגעװאָרפֿן, מע האָט, מע האָט! אַז ס'װעט אַרײַנקומען צען-פֿופֿצן סענט ביליגער אױף אַ פּראָדוקט, ס'איז חלבֿ ישׂראל! לאַכט מען. אַ פּעני טאָר מען נישט געבן מער פֿאַר די אַלע כּשרע קאָמפּאַניס. די זעלבע גענגסטערס, די זעלבע גנבֿים, און דערס נאָו ריזאָן פֿאַרװאָס מע זאָל זײ געבן צו שטײַער. און הערט שוין אויף צו לעבן מיט משוגעת'ן, אמאל פלעגט מען, א קינד איז געקומען מיט א סעווען אפ אין חדר דארט אין בארעם סטריט האבן אלע מלמדים געזאגט ס'איז טרייף ס'איז טרייף ס'איז טרייף מים חיים איז כשר נאר וואס ער האט טעראריזירט ער האט גענוצט די רעבעצן זאל טעראריזירן אז קיינער זאל נישט עפענען קיין סאודע קאמפאני ער איז געווען כשר דאס איז דאך אונזער נארישע בלאף איך זאג נאכאמאל א פעני מער זאל מען נישט געבן פאר א זאך וואס די או יו האט א געהעריגן הכשר. דארט ווי זיי געבן חלה וואקום דארט טארסטו נישט קויפן, אבער זיי זענען פונקט אזוי גוט אויב נישט אסאך בעסער ווי די סאכדעס, און ליטל דו יו נאו די סאכדעס קויפט אויכעט פון די אלע קאמפעניס פון די מעניופעקטשערינג, זיי צאלן אפילו נישט קיין הכשר געלט ווייל זיי האבן דאך די OU, סאו לאזטס אפ מיט די אלע שטותים און לעבט אין ריאליטי. יעצט מ'האט ווידער געכאפט אין בני ברק איינער איז אנגעקומען מיט קאוקעין, ס'איז ממש א שרעק וואס איז געווארן מיט כלל ישראל. כ'האב געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך די וואך, ס'איז געווען דינסטאג נאכמיטאג און ס'איז געווען דער צעהלימער באס, באס נאמבער פֿאָרטין סיקסטין, ער האט זיך אפגעשטעלט ביי א רעד לייט, האב איך געזען ווי צען קינדער זענען אויפן דרייווער, זיי ממש אן טאפ אוו איט, איין יונגל, מ'האט געקענט זען ווי ער דרייט דעם סטירינג וויל, און די קינדער האבן דאס ליב, ווייל זיי פילן זיך גרויס. און אין די זעלבע צייט דער דרייווער פילט זיך גוט ווייל ער כאפט אן דעם ערוה, דעם פיפיק פון די קינדער, ער שטופט אין זיי. איך וויל דיר עפעס זאגן, איך בעט צעהלים זאלן אהערנעמען די ווידיאו פונעם באס, ס'איז געווען א נייער באס, דארט איז דא ווידיאו. איף אייעם ראנג איי וויל אפאלעדזשייז, באט איף איי דאונט היער פראם יו, גיי איך צו לאו אינפארסמענט און איך גיי מאכן דעם זעלבן שטינק וואס מ'האט געמאכט אין סאטמאר מיט דעם משה הערש קליין, אונז וויל מיר נישט טאלערירן דאס. אונז וויל מיר באמת נישט אז אונזערע קינדער זאלן שטיין ארום דעם דרייווער, וויטש איז ראנג, קודם כל אז ס'איז דא א שארט סטאפ פליען די קינדער אינעם ווינדשילד, און חוץ מזה ס'נעמט צו די סייט, די וויו, פון דעם דרייווער, און ווער נאט אינטערעסטעט אין דאס, און אונז וויל מיר נישט אז ס'זאל זיך שטילערהייט אנכאפן דעם פיפיק פון די קינדער, און זיי אנכאפן דעם אחור, ווער נאט אינטערעסטעט עני מאר אין דאס גארבידזש, דאס איז געווען אין די סעווענטיס און אין די עיטיס, איך זאג נאכאמאל פאר ערוגת הבושם. אויב עטס ווילטס נישט די עף בי איי זאל קומען באקוקן דעם ווידיאו, זאלט עטס נעמען עקשאן, זאלט זאגן דעם דרייווער דעט הי שוד נעווער עווער העוו טשילדרען סטענדינג אראונד הים, און קיין שום מוסד טאר דאס נישט צולאזן, און טאמער נישט וועט מען עס קומען בודק זיין, זארג דיך נישט, אונז האבן שווער געארבעט אז ס'זאל זיין ווידיאו איבעראל, אז ס'זאל זיין ווידיאו האט מיך געקאסט, מען קען חתונה מאכן א קינד און א האלב פאר דעם געלט וואס דאס האט אונז געקאסט, ענד וויר נאט ווילינג טו פלעי געימס, ערוגת הבושם, ברענד ניו באס, באס נאמבער פֿאָרטין סיקסטין. יעצט איז דא נאך א מעשה, סאטמאר האט א באס, כ'האב עס נישט געכאפט פונקטליך, נאר ס'איז וואן טווענטי סעווען דאס האב איך געזעהן, כ'ווייס נישט צו דאס איז אהרוניקעס צו זאליקעס, ער איז געפארן און ס'איז געווען א טשעינדזשינג לייט, און ס'איז נאך געווען א קאר אין פראנט פון אים, ער איז אראפגעפארן אויף קליימער און ער איז אריבערגעפארן בעדפארד, אבער ער איז געקומען צו פליען ווי א חיה, און יענע קאר האט נישט געוואלט ביי די לייט טשעינדזש אריבערפארן, איז ער געקומען ער.

אר וואן אוו אורס חלילה. יעצט כ'האב ארויף געלייגט אויף קעסטל נײַנטי נײַן האב איך ארויף געלייגט פון יואלי רויט א שיינע דרשה, ער זאגט ווי איינער האט יענעם אנגעכאפט אינמיטן דאווענען דעם פיפיק און האט אים אויסגעריבן, ער זאגט אפן היינט און די קינדער די אינגעלייט זינט דעמס גייען קינדער היינט זאגן אינגעלייט זיי קענען נישט קומען צו זיך. איז יעצט עפעס א פרוי שרייבט מיר א פיר פעידזש לעטער אז מיין טאטע איז געווען אזא גרויסער צדיק און ער האט נישט גערעדט און איך זאל גיין אין זיינע וועגן, קען זיין ווען מיין טאטע וואלט יא גערעדט און ער וואלט גערעדט מיין שפראך וואלט מען געקענט סטאפן די מגיפה מיט זעכציג יאר צוריק, און קומט צו שוין מיט די סענטימענטל זאך מיין טאטע מיין טאטע, שמואל זאגט. מיין טאטע אין א טאג וואס ער האט געגעסן מילכיגס האט ער נישט געגעסן פליישיגס, און איך עס נאך זעקס שעה, זאגט ער איך בין אזוי ווי זויערע עסיג לגבי מיין טאטן, הייבט זיך אן יעדער האט אן אנדערן דרך, מ'איז געקומען צו ר' אברהם מרדכי'ן, קומען די גערער חסידים אזוי טון און אזוי טון, און זיי קומען זאגן אז זיין טאטע פלעגט טאקע אזוי טון, אזוי האט ער געזאגט ווען דער אייבישטער וואלט געוואלט אז מיין טאטע זאל זיין רבי וואלט ער געלעבט א. און זעט אויס דער אייבערשטער האט געוואלט צו טשענדזשען, און יעדן דור געבט דער אייבערשטער אנדערע צדיקים מיט אנדערע פארשטענדעניש, אין מיין טאטנ'ס דור האט מען געדארפט צוריק שטעלן כלל ישראל וואס מען האט זיי אומגעברענגט זענען ווענישט אין סמאוק, און היינט דארף מען זען אז זיי זאלן זיין סעיף, שרייבט צו מיר א לאנגען בריוו איך זאל תשובה טוהן און איך זאל אויפהערן און עלטערן זיצן און טראכטן וועגן וויאזוי קען מען מאכן אז ער זאל נישט רעדן, ווייסט וויאזוי? זייער סימפל. נו, די מלמדים זאלן רעדן. ווען די מלמדים הייבן אן צו רעדן דארף איך מער נישט רעדן. און צווייטנס, דו האסט א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג? אה, ס'איז שוין דא א יואלי רוט, ס'איז שוין דא הרב מלכיאל קאטלער אין לעיקוואוד, און ס'וועט נאך זיין כהנה וכהנה. און אין ארץ ישראל איז דא צענליגע ארגענעזעישאנס. דו האסט שוין נישט קיין פראבלעם מיט נחום ראזענבערג. ווען איך טו היינט דיסיידן אז איך ריטייער, איך פאר יעצט אויף ארץ ישראל, מערטשעם, טאמער דיסייד איך אז איך בלייב דארט, דאס פארט שוין. מען האט מיר געזאגט פון בית יעקב אז זיי האבן געמאכט אויכעט א פראגרעם און זיי רעדן צו די מיידלעך היינט זייער גרעפיק, דעי פיל איטס ווערי אימפארטענט. סאו דו האסט שוין נישט קיין פראבלעם מיט מיר און מיט מיין טאטן זכרונו לברכה, דו האסט גאר אן אנדערן פראבלעם. דו האסט א פראבלעם אז די פריעריגע דור האט נישט געגלייבט וואס מען טוט מיט קינדער, מען איז אהיימגעקומען מען האט עס פארציילט פאר די עלטערן, האבן זיי געגעבן א פראסק, זיי האבן געזאגט וואס? ניבול פה? ניין ניין ניין ס'איז נישט ניבול פה, ס'איז נאר ניבול פה ווען מ'וויל מאכן שמוציגע האטליינס, ס'איז א האטליין וואס איז געמאכט ס'זאל אויפקלערן אלע קינדער אז דיין באדי איז נישט קיין שטח הפקר, און בפרט נאך ס'קומט יעצט די ימים טובים, מ'וועט זיך וואלגערן אין די שילן, און די חזירים שארפן זיך די ציין, כ'האב שוין געזאגט אין א פריעריגן האטליין אז ס'וואלט זייער זייער כדאי געווען. אז מען זאל נישט אריינלאזן קיין שום פרעמדן אין קיין שול, אבער אין די גרויסע חסידישע בתי מדרשים קענסטו דאך דאס נישט דורכפירן, ווייל דארט אבי עס קומט נאך א מענטש, קאמפיעט מען דאך מיטן אנדערן, צו מיטן ברודער, צו מיטן נעקסטן רב, און לאט מען יעדן טון וואס מען וויל, חזר אן די שטאט, אבי קום דאווענען, דאס איז דער אומגליק. יעצט, די גמרא זאגט אז ווען דו זעסט אז ס'איז דא א דור וואס עס קומט אויף זיי גרויסע צרות, יתלו בדייני ישראל. די דייני ישראל זיי נעמען שוחד, זיי טוען אלעס. כ'האב יעצט געהערט א טעיפ פון רבי יענקעלען, זאגט ער דארטן, קומט אויס לויט די גמרא, אז די ערשטע וועלטס קריג וואס מ'האט אויסגעהארגעט אזויפיל אידן, די צווייטע וועלטס קריג, ווער איז שולדיג געווען? די רבנים! עטס מיינטס ס'איז א דזשאוק? די דריטע וועלטס קריג גייט מען אויך אויסהארגענען אסאך מער ווי ביז יעצט, כ'ווייס נאך נישט וויפיל ס'איז געבליבן בכלל צו הארגענען, באט מיט די אטאמישע זאכן קען מען טון היינט וואס מ'וויל, מ'דארף נישט נעמען מענטשן מיט באנען און פארן צו. אוישוויץ, ס'וועט זיין אן אוישוויץ ביי יעדן אינדערהיים ליידער, און ווער איז שולדיג? די רבנים, די שקצים, קומט אן אזא אהרן, מען נעמט אין מאנרא פֿיר הונדערט דאלער א סקווער פוט, און יעצט קהל באשלאסן אז ס'איז צופיל געלט, ווייל זיי האבן דאך מורא אז עמלאי וועט געמאכט א שטעטל, האבן זיי באשלאסן ס'איז צופיל געלט, מען קען לעבן מיט הונדערט און פֿינף און זיבעציק דאלער א סקווער פוט, איז לכאורה, דאס איז דאך א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט. פארוואס דארף דארטן קאסטן אזויפיל געלט? און ווייל עטס נעמטס גרויס געלט, געווען דא דער גבריאל בויער איז געגאנגען און ער האט פארקויפט זיין פראפערטי פאר הונדערט מיליאן דאלער, א פראפערטי וואס ער האט באצאלט פינף מיליאן דאלער מיט צוואנציג יאר צוריק, ער זאגט אז יעדער מאכט געלט זאל מיך אויך מאכן געלט. און עם כל זה עט זיין ביי הונדערט פינף און זיבעציק דאלער גענוג געלט צו מאכן, און וויאזוי האט מען צוגעלאזט די אלע יארן די רציחה מיט די גניבה וויאזוי? אז זאלי קומט יעצט אין בלומבערג מוז מען קאמפיטן מיט אים, און כ'הער זאגן אז אסאך פון זאלי'ן האבן אפגעזאגט, וואס האבן געהאט קאנטראקט זענען ארויס, ווייל ביי זאלי'ן צאלט מען אויך טאפ דאלער, קען ער שוין נישט שוין צו וואוינען ווי ס'איז עסטעבלישט, און ער קומט נאך ארויס מיט א שיין פנים אז אהרן טוט פאר אידישקייט, ער האט אראפגעלאזט די פרייז, גנב! האסט אלע יארן גע'גנב'עט, און חוץ פון דעם צוואנציג טויזנט מוז מען געבן פאר די תלמוד תורה, וואס דער איד האט נישט קיין קינדער אין תלמוד תורה, ער האט. צייט צו זארגן? ניין! מען גנב'עט און מען רצח'נט. און נאכדעם דארפסטו קוקן נאך א זאך, אינעם גוי'אישן מאנרא קענסטו האבן פאר צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער מיט א הויז, מיט א גארטן און מיט אלע פיטשיווקעס און מען וואוינט נישט איינער אויפן צווייטן. און דא ביי אונז האלצערנע הייזער, איינער וואוינט אין איינעם מיטן צווייטן, נאך א מזל אז מען טאר נישט רופן די כלה וחמותה דא פון ווי די חסיד זאל נישט הייסן די זעלבע, פארוואס? ווייל אז ער וועט וועלן וואוינען מיט זיין ווייב און ער וועט געבן א זאג פערעלע קום לאמיר גיין, וועט מען נישט וויסן צו ער מיינט די שניר צו די שוויגער, און די שניר קען זיך נאך אריינרוקן אין בעט אריין. דאס א, דאס איז דער בפשטות'דיגער טעם. אין מאנרא זאגט מיר איינער אז ער האט גערופן אויף זיין ווייב, קום איך וויל מיט דיר גיין, האט די שכן'טע אקעגן איבער דאס געהערט, איז זי געקומען צו לויפן. מען הערט אדורך וואס יעדער רעדט, מען וואוינט נישט פרייוועט, און פאר דעם צאלט מען געלט. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פאר כלל ישראל, דער קלויזנבורגער רב האט אמאל פארציילט ביים חומש רשי לערנען, אז ס'איז געקומען צו אים א אינגערמאן און זאגט, רבי איך מאך נישט קיין פרנסה, פרעגט ער וואס טוסטו? זאגט ער איך ארבעט פֿינף און זעכציק שעה א וואך, פרעגט ער אים וואס זאל איך דיר יעצט אנווינטשן אז דיין וואך זאל ווערן זיבעציק שעה? וואס ווילסטו פון מיר? זאגט ער פארן רב, נו וואס זאגט דער רבי? זאגט ער הער אויס, גיי מאך געשעפט, מאך ביזנעס, וועסטו קענען מצליח זיין, די זעלבע דא אויכעט. עטס בעטס ראש השנה דער אייבערשטער האט דיר געגעבן א גוטע דירה אהער מיט אהין, סאו וואס ווילסטו דער אייבערשטער זאל דיר אריינווארפן מאן פון הימל, דער אייבערשטער זאגט גוט הייב אן איך וועל דיר העלפן, בעיסיקלי וואס מען דארף טון איז זייער פשוט, מען דארף זיך צוזאמנעמען גרופעס אינגעלייט און אוועק מופן, דעטס איט, כ'בין יעצט אויך געווען איך האב געמאכט א מקווה אוט אוו טאון, דרייסיג טויזענט דאלער הייזער, גוטע הייזער קענסטו אריינמופן, ס'איז זיכער בעסער ווי אין ניו דזשערסי, די וואס מען קויפט דארטן פאר צוויי הונדערט טויזענט דאלער און מען דארף אריינלייגן נאך צוויי. און מען וואוינט ארום סבבוני כלבים רבים עדת מרעים הקיפוני, סאו איך וויל ענק עפעס זאגן, ווילאנג עטס קומטס נישט מיט א פלאן צום אייבערשטן, א פלאן מיין איך צו זאגן אז אוודאי דער אייבערשטער קען מאכן ניסים נאר די שאלה איז צו דו ביסט עס ווערט, ווילאנג דו קומסט נישט מיט א פלאן רבונו של עולם ותקננו בעצה טובה מלפניך אונז שטעל מיר זיך צוזאם פֿופֿציק אינגעלייט אונז גיימיר זוכן א פלאץ ווי אויסצוקויפן הייזער, נישט מאכן נישט קיין שטעטל, דעם רעבינס גרעסטער דורכפאל איז געווען אז ער האט געמאכט א שטעטל, כאטשיג ער האט געהאלטן אז אן דעם וועט ער נישט אריינגיין אין גן עדן, ער האט גערעדט אזאלעכע פייערדיגע ווערטער, די גרעסטער חורבן איז אז ער האט א שטעטל, מען קאנטראלירט די תלמוד תורה, מען קאנטראלירט די מיידלעך, משמרת הצניעות האט גערעיפט אלע אונזערע פרויען מיט קינדער מיט אלעם, די גרעסטער חורבן איז דאס געווען. און יעדער רבי וואס האט געמאכט א שטעטל האט געהאט דעם זעלבן חורבן. דו מוזט האבן אייגן א פאבליק סעיפטי פאליס, נעמסט אריין א איד, דער איד איז מחלל שבת, דער איד מוז מחפה זיין פאר די גרויסע לייט ווען זיי רעיפן צו כדומה, איך געדענק ר' שלמה יעקב געלבמאן זכרונו לסרוכה דער גראבער חיה, איינמאל קאלט ער מיך אן, כ'ווייס ס'איז געווען א האלב יאר א יאר נאכדעם וואס דער רבי האט געגרינדעט די שטעטל, קאלט ער מיך אן און הייבט אן צו שרייען אויף מיר. דו ביסט געפארן אכציג מייל א שעה אין שטעטל און ס'איז דא קינדער און און הייבט אן מיט דיך ארויסווארפן מיט דיך רופן צו די פאליס. זאג איך אים, שלמה יענקל צו וועם רעדסטו? ס'הייסט צו נחום ראזענבערג מענטשן האבן דיך געזען. זאג איך אים, ס'קען זיין אז ס'איז אמת וואס דו זאגסט, ס'קען זיין אז איך בין געפארן אכציג מייל א שעה, און טאמער יא בין איך א פושע ווייל ס'איז דא דארטן פול מיט קינדער, אבער איך וויל דיר מודיע זיין א קלייניגקייט אז איך האב נישט קיין קאר. סא וויאזוי בין איך געפארן אַכציק מייל א שעה מיט א בייק? צי אפשר האב איך נאך געלאפן אַכציק מייל א שעה? הייבט ער אן, אה דו האסט אפילו נישט קיין קאר? זאג איך אים, ניין. אזוי זעהט אויס אלע שטעטלעך און אזוי זעהט אויס אלע רישות, מען האט גענומען אפאר פראפעשענל רשעים, פראפעשענל רוצחים און זיי האבן געטון מיטן עולם וואס זיי האבן געוואלט און אלעס האט זיך אונטערן רעבינס שירעם באהאלטן. און דא אין שטאט אליינס איז אויך נישט צופיל בעסער ווייל מ'מוז דאך אנקומען צו זייערע תלמוד תורה'ס און צו זייערע מקווה'ס, אבער דא זיצן זיי איינגעלייגט, ס'זענען נישט אזאלכע אויסגעשפראכענע רוצחים אזוי ווי אין קרית יואל, ווייל דא סוף כל סוף לאכט מען פון זיי, ס'איז געווען גענוג רישות, ס'איז געווען גענוג די אלע צרות וואס זיי האבן אנגעטון פאר מענטשן, אבער איט וואזענט אין די אזוי הויעך די קריים ווי אין קרית יואל. האלט מיך אפ א ראצער, א גראבער אנגעפרעסענער חזיר, ער זאגט מיר, מ'וועט רופן די פאליס, ביסט געפארן אַכציק מייל א שעה, איך האב נישט קיין קאר, וויאזוי בין איך געפארן? דאס איז סאקמער, קאקמער, און אלע יארן, אזוי האבן זיי זיך געפירט אלע יארן, און היינט צאלט מען זיי צוריק, צווישן זיך הרג'נען זיי זיך אליין, ביידע ווייסן די תכסיסי מלחמה, און זיי הרג'נען זיך צווישן זיך, האסט די באס נאמבער הונדערט און צוועלף, סאקמער, קאקמער. סאטמארע באס פארט אריין ביז אריבער די יעלאו ליין די ווייט ליינס דא אויף וואלאבוט סטריט און די פאליס לעידי מוז אים הייסן זאל צוריק בעקן ווייל זי קען נישט קראסן אזוי די קינדער יעצט כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז איך ארבעט אז מען זאל אריין שטעלן אין אלע מוסדות א ריסיווער איך האלט איך ארבעט זייער פעסט אין דעם קאלט מיך אן איינער זאגט ער איר ווייסט נישט וואסערע חרבן איר מאכט פאר כלל ישראל ווייל נײַנציק פראצענט פון אלע מלמדים קריגן דאך אונטערן טיש געלט און אז דו שטעלסט אריין א ריסיווער נו, דו ווייסט וואס גייט דא געשען? גייט געשען די גרעסטע אומגליק וואס ס'איז דא, זאג איך אים יעדעס מאל ווען איינער זאגט מיר אז מען טאר נישט מסר'ן פאר מענטשן וואס זענען מכשיל קינדער, יעדעס מאל מען קאלט אפ זאג איך אים ווייסטו וואס? פאר דו רעדסט וויל איך זאלסט דיך אראפזעצן, כ'וועל דיר ברענגען אפאר וויקטימס וועסט זען וואס איז געבליבן פון זייער לעבן. זעלבע זאג איך דא אויך, כ'וועל ענק ברענגען די קינדער וואס מען האט ארויסגעווארפן איז שוין לאנג נישט קיין אידן און זיי האבן זיך גענומען דאס לעבן, און ווען איך וועל ענדיגן מיט ענק און עטץ וועט זען וואס דא טוט זיך א חרבן, דעמאלטס וועט מיר זען צי א ריסיווער איז יא אונטערגעברענגט אידישקייט צו נישט, וויזאלאנג עטץ זעטס נישט ביידע צדדים, טוט עטץ וואס עטץ ווילטס, די זעלבע מיט דעם איצעלע פימפ, ער פלעגט אויסהערן איין צד, שוין געגעבן א סירוב, שוין געגעבן אלעס, ס'איז נישט געווען דא קיין שום חשבון אז מ'זאל אויסהערן די צווייטע צד, אפשר האט יענער אויך עפעס וואס צו זאגן. איך ווייס וואסערע חרבן ס'מאכט און איי דאנט קעיר. די זעלבע האט מען געשריגן, ס'איז א גרויסע עבירה, מען זעצט איין ברוך מרדכי'ן, וואס הייסט ער איז א טאטע פון קינדער א זיידע פון אייניקלעך, ער איז א וועלטס חזיר האט אפגעהרגעט אפאר טויזענט קינדער אין בארא פארק וואס אונז ווייסמער, פארוואס זאל ער זיך דרייען אין די גאס? פארוואס זאל זיך יחיאל בראנער דרייען אין די גאס? פארוואס זאלן זיך די אלע חזירים דרייען אין די גאס? זיי האבן אנגעמאכט א חורבן, און די זעהסט קאף איז אן עדות אז איינער וואס איז פארכאפט דערין הי נעווער געטס קלין, ער איז שוין געזעסן אין דזשעיל אלעס, און ער איז ווידער צוריק אין דזשעיל, ער איז יעצט צוריק אין דזשעיל ווייל ער האט געווייעלעיטעד דארטן זיין פראבעישאן ווי ער מעג גיין, אבער ער איז געגאנגען ווי מען טאר נישט ווייל ער האט געזוכט אביסל זנות. כוויל נאכאמאל מעורר זיין די אלע ארץ ישראל'דיגע אידן וואס האבן אריינגעלייגט געלט ביי דעם סטרולאוויטש, ער וואקלט זיך. כ'ווייס נישט צו ער דענקט קומען צו באצאלן, ס'איז אלץ ספעקילעישן, און יעדער זאל קומען בעטן דאס געלט, א ארץ ישראל'דיגע איד האט מיך אפגעקאלט אז ער איז געקומען בעטן דאס געלט און ער האט אים ארויסגעווארפן, ער האט אים נישט געלאזט קומען אין הויז אריין. סטרולאוויטש, דו האסט נאך אלץ א פראבלעם אז כ'האב געמאכט די מקווה פאר נאדווערנער רב? זיי האבן געזאגט אז טאהשער רבי איז געקומען צו דיר אינדערהיים, אבער אונטער א מיליאן דאלער קומט ער נישט, מסתמא האסטו אים געגעבן א מיליאן דאלער, דאס איז אויך געווען די האוקוס פאוקוס צו ווייזן אז דו האסט גוטע וואר, יעצט דו האסט געמאכט א גוטן דיעל, האסט גענומען פון ארץ ישראל'דיגע אידן בלוטיג געלט און האסט עס געגעבן פארן טאהשער רבי'ן, נעקסט טיים וועסטו נישט באקסן קיין מענטשן, ווען איך בין, ווען איך וויל זיך אין דיר נוקם זיין וואלט איך דיך דעמאלטס איינגעזעצט, נאר דאס איז נישט מיין מלחמה, אז דו זאלסט נארמאל ווערן, דו זאלסט בלייבן ווייטער משוגע און זאלסט פארלירן יעדע פעני וואס דו האסט, מיין מלחמה איז אז די טשילדרען דארפן זיין סעיף. יעצט איך זעה אז אין סאטמאר ברוך השם חזקאל טייטלבוים א נואף און ער קען טוהן וואס ער וויל, ער קען בעל תוקע זיין מיט, תקיעת שופר מיט אלעם, ס'איז א מחיה. איך האלט אז יענקל בער איז דער זעלבער נואף ווי ער, און ער האט אנגעזייעט א קינד, ער האט געמאכט זיכער ס'זאל נישט זיין זרע לבטלה האט ער עס אנגעזייעט אין א פרוי, אין א פרוי צו אין א מיידל, איך ווייס נישט פונקטליך די סטעטוס, איך האלט אז ער דארף אויכעט בלאזן שופר אין גרויסן בעסמעדרעש, איך האלט אז ער איז גארנישט ווייניגער ווי יחזקאל טייטלבוים, און ער איז גארנישט ווייניגער ווי דער דיין זלמן לייב פיליפס, און ער איז גארנישט ווייניגער ווי זיין ברודער פיליפס. סאו בעסיקלי יענקל בער ביסט אין די רייט טיים אין די רייט פלעיס, ביסט אין סאטמאר ביי די גרעסטע נואפים און זיי טוען דאס אלעס אלע יארן. אין דער אלטער היים האט מען געהאט א כיטשער פראבלעם, היינט האט מען נישט קיין כיטשער פראבלעם, היינט האט מען א טייטלבוים פראבלעם, חזקל טייטלבוים, משה אלי' טייטלבוים, יענקל בער טייטלבוים, און מענדעלע ראבערט טייטלבוים, און אפילו זיין טאטע אהרן, די האול טייטלבוים גענג. אהרן טייטלבוים דער זעלבער חזר געווען מ'פלעגט זאגן אז מען זאל נישט גיין אין סיגוטער מקווה ווייל ער האוערט דארטן, און מיידלעך אויכעט, זיין ניס, ער האט דאך געהאט זיין ניס אויפן שויס ווען ס'איז אריין געקומען מענטשן זיי האבן אים געזען, דעמאלטס האט זיך דאך געמאכט די גאנצע מרידה פון די בני יואל. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געהאט א שמועס מיטן רב הראשי פון צפת וועגן געוויסע זאכן, ווייל עטס ווייסט דאך אונז ארבעט מיר מיט סעקשועל אביוז אינאיינעם מיט די רבנות, ער איז געווען דער רב וואס האט ארויסגעווארפן דעם גרויסן ראש ישיבה, און ער האט זיך קוים געשראקן, איך האב אים געזאגט האב נישט קיין מורא, און דער סוף האט ער אים מנצח געווען. כ'וויל זאגן, כ'האב פארציילט אז דער לעזער ערנסטער האט א זון וואס האט מיך ארויסגעווארפן פון בית מדרש, האט ער געמאכט קולות, לעזער ערנסטער איז נישט רב פון בית מדרש, ער אוינט נישט די שול, ער איז דארט א רב אין די שול, אבער ער איז נישט דער עמטליכע רב. פון די שטאט און ער האט קיין שום רעכט דאס נישט געהאט צו טון, פרעגט ער דו ווילסט איך זאל נעמען עקשאן, זאג איך אים ניין דאס איז נישט מיין מלחמה, צו איך קען יא דאווענען ביי לעזער ערנסטער אין בעסמעדרעש צו נישט, למשל דאס יאר אז איך פאר וועל איך טאקע נישט גיין דארטן, וועלן זיי נישט האבן וועם ארויסצואווארפן, ווי האט בעלזער רב געזאגט מען דארף אריינברענגען א שייגעץ אין שטאט, און אים ארויסווארפן צו ווייזן אז מען ווארפט ארויס א שייגעץ, נישט מען זאל אים נישט אריינלאזן, מען זאל אים אריינברענגען און ארויסווארפן, סא דאס יאר גיי איך שוין נישט גיין, באט איך וויל דיר זאגן לעזער, ווען נישט דאס וואס דו ביסט אזא וואוילער מענטש, איך האב דיך געבעטן רשות האסטו געזאגט איך מעג, דו האסט דאך נעבעך אפאר משוגענע קינדער, איז במילא ווען נישט דאס וואס דו ביסט אזא וואוילער מענטש וואלט איך דיך אזוי צוגעפלאכטן יעצט אז דו האסט נישט קיין השגה, דו וואלסט געווארן אויס רב. האסט ארויסגעווארפן א מענטש, אן אמעריקען סיטיזען וואס איז געקומען פון אויסלאנד דארט צו דאווענען, און איך וויל זאגן פאר דעם זון, דעם ברוך שמשון'ס איידעם, ביי אונז אין אמעריקע האט מען אונז אראפגעברענגט די גאנצע האגער המצרי פעמילי, ביי אונז זענט עטץ שמוץ פון שמוץ, די גאנצע ר' מאטעלע אנגעהויבן מיט מאטעלע באטעלע און דאון דע ליין מיט די קינדער מיט די אייניקלעך, ס'דא אפאר גוטע צווישן זיי, די איבריגע זענען אלע דרעק מיט גארביטש. טש, און ביז ווילאנג דו'סט דיך דעס נישט אויסלערנען, דו'סט דיך נאך גייען אננעמען, איז זאלסטו וויסן, עסטו נאך אריינטראגן דיין טאטן אויך אין א גרויסן פלאנטער. דאס איז א דעד מיסטעיק, גייט ער נעמען דארט א ספרדישן זאל זאגן קדיש נאך עלינו און מ'זאל נישט הערן מיין קדיש. כ'מיין, ווער ביסטו בכלל? דו ביסט א האגער, ביסט אזוי ווי ר' מאטעלע, ער האט זיך אויך איינגערעדט אז ער האט באשאפן די וועלט און ער פירט די וועלט, ער האט נישט באשאפן די וועלט, ער איז טויט קראנק, ער איז געווען א פארברעכער אלע יארן, אויסגעפאמפט. די מארמאראשע חברה און געבויעט זיך אן עמפייער. דעטס אלל ער איז. ער איז גארנישט, ער איז געווען גארנישט און ער איז גארנישט און ער וועט קיינמאל נישט זיין גארנישט. ער לאזט אונז איבער סרול האגער המצרי א נואף אויף זיין פלאץ. סרול האגער המצרי איז דער זעלבער גליק ווי יאנקל בער טייטלבוים, די נעקסטיגע רבי'ס. און זאליקאס זאלסט דיך אויסלערנען, דו ביסט אויך געווען א שפילער, דו האסט געהאט דיינע בויפרענדס אויך. איז שרייב נישט אונטער אויף קיינעם, ביסט נאכנישט אזוי גרויס זאלסט קענען אונטערשרייבן. יעצט וואס כ'האב געזאגט פריער אז דער רבי האט געמאכט דעם ביטערסטן מיסטעיק מיט דעם וואס ער האט געמאכט א שטעטל, וויל איך ענק זאגן, איך האב באמת נישט קיין צייט יעצט אויסצורעכענען אלע שייגעץ שטיק, נאר די פרשה פון משה נתן וויינבערגער געדענקט יעדער, דעם חילול השם געדענקט יעדער, ס'איז אלץ ווייל מען באקומט געלט, מען האט אייגענע שטעטל קריגט מען געלט. ווען מען וואלט אבער נישט באקומען קיין געלט, וואלט אהרן, דער אייניקל פון די העפי מאוזעס פון ישמח משה, נישט געגאנגען עדות זאגן אז זי איז געווען שוואנגער און זי האט געמאפלט, און אז מען זעט זי איז א בתולה, האט ער אויף א זאך אז שמואל זאגט אז ער געקענט בועל זיין ווייל ער איז געווען באקאנט אין הטייה. דאס האט אלעס געהאט צו טוהן ווייל ס'ליגט דא מיליאנס אוו דאלערס, און אזוי מאכט מען א חילול השם, יעדעס מאל ס'געשעט עפעס זאגט מען מאנרא. איז דא די רציחה, די צוויי מענטשן לעבאוויטש מיט גאלדבערגער, איז בעהרע וואס ער איז די דיסטריקט אטוירני פאר די פעדערל גאווערמענט האט געזאגט מאנראו, ער האט געזאגט קרית יואל, די דזשואיש פיפל, מאנראו, האט אונז אויסגעפעלט זייער וויכטיג דאס מאנראו, זייער וויכטיג, כ'זעה נישט מיט וואס א יונגל אין ווילימסבורג צו א מיידל אין ווילימסבורג איז נישט אזוי ערליך. ווי איינער פון מאנרא. ביז יעצט איז נאך דא א מעיאר וואס ער לאזט נישט מ'זאל רעיזן טעקסעס, איין טאג גייט אהרן הונגעריג ווערן וועט ער זאגן ער לייגט ארויף פיר טויזנט דאלער אויף יעדן הויז אויף יעדן אפארטמענט דער איז, און נאכדעם וועט עטס אלע זעהן די גליק וואס מען האט דערלעבט פון די מאנרא, וואטש ענד סי, בעיסיקלי זענען זיי דאך אלע דארטן רשעים און יעדער איז א געלט הונגעריגער מענטש, סא אז מען איז א רשע און מען איז געלט הונגעריג, נו וואס שטעלט אפ? רוצחים זעמער דאך, די גמרא זאגט אז אין גלעד איז געווען נפישי רוצחים. איך האלט אז מען קען שוין א נאמען געבן קרית יואל גילאד. עטס געווען אין ארץ ישראל אין כנסת איז געווען א גאנצע ווארנונג ס'געווען אויפן טעלעוויזשן אויך אז די אידן פון יוראפ זאלן זיך זייער וואטשן זאל נישט גיין אסאך מיט יארמולקעס ס'קומט יעצט ראש השנה יום כיפור און מזאל זייער אבאכט געבן אז מזאל נישט רעדן קיין היברו אין די גאס ווייל די אייסעס חברה זאלן נישט באמערקן אז דאס איז א איד. און די זעלבע איז שוין געשעהן דא אין ניו יארק אויכעט, די חברה האבן זיך צולאזט און אונז זעמער מוראדיג מוראדיג פארווייטיגט און אונז מוז מיר זיך פארלאזן אויפן הייליגן באשעפער און אונז מוז מיר זעהן באמת תשובה צו טוהן אז ס'זאל נישט חלילה ארויסגיין א גרימצארן א קצף פונעם אייבערשטן אויף אונז, די ציוניסטישע גאווה איז שוין געפאלן, זענען שוין מודה אז מ'דארף זיך וואטשן און מ'דארף אסאך מתפלל זיין דעם ראש השנה ווייל ווי ס'זעהט זיך אויס דארף מען גרויס רחמים. און איך וואלט אויך שטארק עדווייזט פאר סאטמאר זאלן צושטעלן אנדערקאווער פאליס מיט גאנס, מאשין גאנס, ביקאוז יו נעווער נאו וואט דיס פיפל אר אפ טו. וועט יעדער מיר זאגן יא, מען דארף זיך דאך פארלאזן אויפן אייבערשטן, לאמיר צושטעלן תהילים'לעך, איך בין זייער צופרידן, אבער דער תהילים'ל מיט פרייוועט סעקיוריטי, וועט דער אייבערשטער מערטשעם העלפן אז עס וועט נישט זיין קיין אינצידענט. יעצט אוודאי דער אייבערשטער קען העלפן. חוץ לדרך הטבע, נאר וויאזוי אונז פירן מיר זיך אויף בין אדם לחבירו, דאס איז בעסיקלי א פעי בעק וויאזוי אונז פירן מיר זיך אויף, וויאזוי די רבנים און די דיינים פירן זיך אויף, סאו ווי העוו טו בי ווערי קערפול. יעצט איך לייג ארויף א, איינער האט מיר אריבערגעלאזט א מעסעדזש וועגן לעיקוואד, ס'איז נישט ממש אזוי, הערט אויס זיין מעסעדזש. עטס וועט'ס הערן, אבער ס'איז נישט קיין פרוי וואס ס'רעדט, ס'איז א מאן, נאר אונז האמיר געטוישט דעם קול, איז עס אויסגעקומען אזוי.

ענד די פיפל אין די קעמפ די קאונסלערס נעווער טאטשד א טשיילד. פאר סאטש א האולי קאמיוניטי וואט עווער דעי סעד דעי סעד ארעדי טו מאטש סאו בעסיקלי ווי בראוק די באלאוני פון די גאנצע אידישע געמיינדעס לעיקוואד דינייד דעט דער איז סעקשועל אביוז דעי דינייד דעט די ראש ישיבות יוזט טו סליפ די ביגעסט תלמידי חכמים יוזט טו סליפ וויט די זונה, ווי נאו עווריטינג דעטס גאוינג אן דעיר, דעטס נאט ע סיקרעט טו אס, סאו פאר אן ארגענעזעישאן לייק דעט איף דעי קאם אוט ענד דעי טאלק אבאוט די ווארד סעקס וויטש איז די מיעסטע ווארט דעט דער וואז עווער אין אין אווער יו נאו ארגענעזעישאנס ענד אין אווער קהילות ענד אין אווער קאמיוניטיס,

דער איז נאו מאר פראטעקשען. א משוגענע קאמיוניטי. הער וואס דא טוט זיך. ס'איז דא א סמארטפאון ראוד. רודפ'ט מען יעדן. מ'מוז ארויסווארפן די קינדער. מ'מוז דאס. מ'מוז יענץ. איך האלט אז צום קומענדיגן יאר פסח זאל מען פארברענען אלע בעיקעריס וואס זיי געהערן פאר א איד. מ'זאל עס פארברענען. ווייל חמץ איז דאך די הארבסטע עבירה. די תירוץ איז נישט די בעיקערי דארף מען פארברענען. דו טארסט נישט אריינגיין אין דער בעקער דארף אויס. דיר אין די בעקערי. נאר אונז זעמער אזוי סקרוד אפ און אזוי מעסד אפ. דאס קען זיין ווייל אלע קינדער האט מען געסקרוד אלס קינדער. מען דארף געוואויר ווערן צו איצעלע פימפ מיט די אלע רבנים צו מען האט זיי נישט געסקרוד. איינמאל יו סקרו דעם אפ די ברעינס דעי ביקאם סקרוד אפ. סאו אוואדע לעיקוואד האט נאך נישט גערעדט גענוג שטרענג לויט וויפיל זנות דארט גייט פאר. איטס אנבעליוועבל וואטס העפענינג דער וויט די בויס ענד די גערלס באט נעווערדעלעס עט ליעסט דעי יוז די ווארד סעקס.

פובליסיטי ענד פיפל אר לערנינג וואטס העפענינג ענד איטס גאנא העוו טו סטאפ ענד איף דיס איז די פרייז ווי העד טו פעי טו לעט טען יערס דעט דיס זנות שוד קאנטיניו און ווי לאסט אנאדער דזשענערעישאן אר טו וועל איף ווי העד טו דו דעט ווי דיד איט ענד אלסא איף ווי העד טו פעי מיט א געוואלטיגן חילול השם אנבעליוועבל וועל עניוועי יו סי לוק עט די בעטער סייד פיפל סעי אך ברוך השם מען פאררעכט עס. יעצט איך וויל נאכאמאל ווארענען דעם עולם, איך זעה דא, איך דריי מיך אין די גאס, זעה איך דא איין פעדעפייל וואס איך קען אים פון ארץ ישראל, דארט האט ער שוין אנגעזינדיגט, יעצט קומט ער דא ווייל ער מיינט אז מען קען אים נישט. איך וויל נאכאמאל בעטן דעם עולם מיט שיינעם, אונז זעמיר יעצט אין א גרויסע סכנה, נישט די אראבער, די אראבער אז זיי וועלן דיך חלילה הרג'ענען, וועסטו גיין אויף קידוש השם וועט דיר אויך גארנישט געשען, אונז האמיר דא חזירים וואס זיי הרג'ענען אפ, זיי ברענען אויס די נשמה און זיי לאזן דעם גוף טויט. כ'זע דא איינעם, איך קען אים, כ'קען אים פון ארץ ישראל, אונז זעמער אים נאכגעלאפן אמאל. עס קומען אריין דא אזאלעכע טעראריסטן, זיי קומען מיט גרויסע שווערדן, לאנגע אויסגעשטרעקטע, דאס איז זייער ערווה, און קיינער קען זיי נישט, און זיי שטופן דא אריין מיט די קינדער, און זיי גייען און זיי בעטן די קינדער, און זיי גייען ארויף אין די ווייבער שול. רבותי, כ'קען נאר אזויפיל טון, אז איך קען ענק ווארענען. דאס איבעריגע אויב עטץ זענטץ נישט אינטערעסירט, דזשאסט לעט יור טשילדרען בי וויקטימס חס ושלום. יעצט די התאחדות הרבנים דארצות הברית וקענעדע האט ארויס געגעבן עת צרה ליעקב ווייל מען נעמט בחורים אין מיליטער מען שמייט זיי אויס אי לזאת איז מען מחיוב צו גיין דאנערשטאג פרשת כי תבוא פראָנט פון די יונייטעד נעישאנס אויף פארטי סעווענט סטריט און פירסט עוועניו קודם האב איך געוואלט זאגן אז דארטן פלעגן בחורים אריין גיין דארט איז דא א טאפלעס באר. און זיי האבן נישט ווי צו גיין אין טוילעט, גייען זיי אריין אין א באר, לעצטע מאל האט מען שוין געשטעלט טוילעטס, דארף מען זעהן מען זאל יעצט אויך שטעלן טוילעטס און ס'זאל זיין א העווי השגחה, ווייל בעסיקלי דער עולם לאכט פון ענק, יעצט האט עטץ נאר אפאר בחורים מיט קינדער וואס ווילן אביסל עקשאן, סא די בחורים און קינדער טאר מען נישט נעמען אויף פארטי סעווענט סטריט און פירסט עוועניו. די צווייטע זאך האב איך אים געוואלט פרעגן, וואס איז מיט די אלע בחורים וואס מ'האט ארויסגעווארפן פון דא, און מיט די אלע מיידלעך וואס מ'האט ארויסגעווארפן? אפשר איז די מיליטער שוין א בעסערע סעלושען, ווייל דארט איז ער כאטש ביזי און ער לערנט זיך א פאך, נישט וואס איך זאג אז ס'זאל אזוי זיין, חס ושלום, איך זאג נאר ווען ער דרייט זיך אין די גאס איז דאך נאך ארגער. סאו די עת צרה איז ליעקב אין ארץ ישראל, הערט שוין אויף מיט די גארבידזש, און סאטמאר האט טויזענטער קינדער וואס זענען אין די גאס. און איצט ארבעט מען מיט די גאווערמענט זייער שטארק, ריסיווערס זאל מען אריינלייגן אין אלע סקולס, אז מען זאגט אפ פאר א יונגל זאל ער גראד גיין אין פאבליק סקול, ביי לאו מוזן זיי צושטעלן אידישע טיטשערס מיט כשר'ע עסן, און זיי נעמען נישט קיין שכר לימוד און מען האט זיי שוין געזאגט, זיי ווייסן קלאר, די וואוטשערס גייען פאר די ישיבות אין די טאש, די געבן נישט קיין קרעדיט וויפיל מען ברויך, און די רייסן אפ דעם עולם. ענד עט די ענד אוו די דעי וועט עס אויסזעהן אזוי ווי מיט סעקשועל אביוז, וואטש ענד סי. סאו ס'איז נישט קיין עת צרה היא ליעקב וואס אין ארץ ישראל נעמט מען די מיליטער, ס'איז אן עת צרה היא ליעקב וואס מיידלעך דרייען זיך אין די גאס און בחורים און אן א פארוואס, און אז טאמער האט דער טאטע נישט באצאלט ס'איז נישט אזא שיינער איד דארף דאס קינד חלילה ליידן פאר דעם. און אריינגעשטעלט קליינמאן, איך האלט אז זיין ברודער קליינמאן וואס האט גענומען דעם אשת איש דארטן פון די טאשאוער, איך האלט אז ער איז בכלל נישט געווען קיין, ער האט נישט עובר געווען גארנישט, ווייסט פארוואס? ער איז נישט געווען קיין מענטש אינגאנצן, ער איז נישט קיין יומען ביאינג, ער איז געווען א חיה פון די גאס, און דער ברודער איז יגיד עליו רעו דער זעלבע חיה פון די גאס. האט שוין גענער געווען אן איידלער, איז עס קען זיין ער האט נישט עובר געווען אויף קיין עבירה, ער איז געווען א שי"ן דל"ת א שד פון די רוחות רעות, און ער האט אנגעמאכט קינדער מיטן קאשוי רב'ס א טאכטער, קען זיין וועגן דעם האט קאשוי רב מסכים געווען מען זאל זיך גט'ן, דער קליינמאן דאס איז לית דין בר נש, און אים האט מען געשטעלט ארויסצואווארפן קינדער, מען האט געשטעלט צוויי שווארצע ביי די טיר מען זאל נישט אריינלאזן די קינדער, דאס איז א ווירטשאפט? דאס איז א פירעכץ? אויף דעם האט דער דברי יואל געדארפט אזוי ביטערליך ארבעטן? בקיצור ועזבו לאחרים חילם, ער האט ביטערליך געארבעט און ער האט צוגעשטעלט מוסדות אז מענטשן זאלן קענען נהנה זיין דערפון, נאר קיין חינוך קומט נישט אריין דארט, ס'איז ממש א שאנדע וואס מ'האט געטון. האטס מיר אלע א גוטן שבת.